און ער האט געזאגט, והאי יומא לא יתרחק למיעל לדוכתיה האט נישט געלאזט די זון אונטערגיין, האט נישט געלאזט די זון אונטערגיין, זאגט דהא כל יומא ברשותי קיימא, די גאנצע טאג דאס איז מיינע. די ווערטער כל יומא ברשותי קיימא, דאס שטייט דאס שרייט ער יעדן יאר, עס איז מיין טאג, און ממילא גייט מען אריין אין א טאג וואס איז נישטא קיין טבע. יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין. און נישטא, נאר מ'דארף נאר אריינגיין אין דעם. רב שמעון'ס טאג איז פאר יעדן איינעם כל העולם כולו מיינט צו זאגן אז ס'איז נישטא קיין פראבלעם וואס נישט כשם שהקדוש ברוך הוא לכל אף רשבי לכל אפילו לפחותים איז טייטש איז אז דאס איז פאר יעדן איינעם אפילו פאר פחותים ווי מיר פאר יעדן איינעם איז דאס פאר יעדן איינעם, לכל איז טייטש איז אויף אלע פראבלעמען, נישטא קיין פראבלעם וואס נישט, לכל איז די טייטש איז פאר די גאנצע וועלט, ווייל ר' שמעון'ס טאג איז איבעראל אומעטום, כדאי ר' שמעון לסמוך עליו בין בפניו בין שלא בפניו, לכל איז די טייטש איז א גאנצע אישי, לכל פאר יעדן איינעם אפילו די פחותים, לכל אין די גאנצע וועלט, אפילו ווער ס'קען נישט אנקומען. און ביז מירון, רבי שמעון איז איבעראל, דהא כל יומא ברשותי קיימא, רבי שמעון שרייט זיין שיטה אין די גאנצע וועלט, לכל איז אויף יעדן פראבלעם, לכל איז א גאנצע אישי, לכל פאר יעדן איינעם. איך דערצייל א פאר מעשיות וואס איך האב געהערט פון די בעלי המעשה. עס איז געווען תשע"ב האט מען געקלינגען, עס איז געווען דעמאלטס דאנערשטאג לג בעומר. מאנטיג האט מען געקלינגען מאנטיג פאר לג בעומר דאס הייסט מאנטיג נאך שבת אויפרוף האט ער עס גערופן שבת אויפרוף שבת פאר לג בעומר האט מען גערופן שבת אויפרוף הילולא איז א חתונה איז א שבת פריער איז שבת אויפרוף מאנטיג נאך שבת אויפרוף האט מען געקלינגען א איד פון ניו יארק ער האט מיר דעמאלטס געזאגט דעם נאמען זיינע און ער האט מיר געבעטן דעמאלטס איך זאל דאס מפרסם זיין מיט זיין נאמען ווייל זיין נאמען איז באקאנט אין ניו יארק זאגט זיין זיין נאמען איז באקאנט האט ער געוואלט מען זאל וויסן יא זאל וויסן זאל וויסן די מעשה אבער עס איז אריבער אפאר יאר עס איז פשוט א מורא'דיגע מעשה באלד הערן און ממילא דא קינדער אייניקלעך מיר לאזן דעם נאמען אזוי דער איד האט מיר געקלינגען האט מיר געזאגט אזוי א דאס איז געווען תשע"ב ער האט מיר געזאגט אז פון תשנ"ז פֿופֿצן יאר וואס זיין רעבעצן האט צו טון לא עלינו ולא עליכם מיט די לעבער האט זיך געמוטשעט און געמוטשעט אזוי פופצן יאר, ביז ס'איז געווען עין בית האבן דאקטוירים שוין געזאגט אז ער איז דאך א מ'מוז דא השתלת כבד, אפערעישן השתלת כבד, און מ'מוז עס האבן וויכטיג און ריכטיג און נייטיג, און פארשטייט זיך וואס השתלת כבד קען מען דאך נישט נעמען פון יעדן איינעם, דאס קען מען נאר נעמען פון איינעם וואס האט דעם זעלבן נומער בלוט, וואס האט די זעלבע נומער בלוט, און די פראבלעם איז געווען אז מען האט געווארט אז ס'זאל שטארבן א גוי וואס האט דעם זעלבן נומער בלוט און דאס איז נישט געווען. מען האט געווארט ס'זאל שטארבן דא א גוי וואס האט דעם זעלבן נומער בלוט פונקט ווי זיין רעבעצן און דאס איז נישט געווען. ער האט געהאט א ידיד ער זיצט ביי אונז ביים שיעור אין ירושלים ער הייסט ר' יואל גבירץ, דער ר' יואל גבירץ ער האט אים כסדר געשיקט דעם ר' יואל'ן צו מקומות הקדושים, צו צדיקי הדור, אז מ'זאל מרעיש עולמות זיין, מען מוז דא, מען מוז דא כבד, מען מוז דא מאכן א השתלת כבד, און מען מוז דא האבן דעם זעלבן נומער בלוט און ס'איז נישטא. ס'איז געווען ערב שבת אויפרופן, דעמאלטס תש עין בית, ערב שבת אויפרופן, דאנערשטאג איז געווען לג בעומר, פרייטאג פריער, דאקטוירים האבן מודיע געווען אז דאס איז דאס, אויב מען קען נישט מאכן, אויב ס'קומט נישט אריין קיין לעבער ביז.

יואל גבירץ א טייער אינגערמאן שוין געווען די שבת גראדע אין ירושלים ווען ער האט עס געהערט האט ער גענומען א קאר געפארן קיין מירון און געפארן אפאר חברה און זענען געפארן אויף דעם מטרה צו מתפלל זיין מען מוז דא האבן כבד ס'איז סכנת נפשות מען מוז דא האבן האט ער מיר געזאגט אזוי שבת איז געווען דארטן א עקסידענט אין בארא פארק און ס'איז געשטארבן א גוי וואס האט געהאט די זעלבן נאמבער בלוט פונקט ווי זיין רעבעצן מקובל. אבער, ס'איז געווען אפאר גוים פאר איר אין די שורה וואס זיי האבן אויך געהאט דעם זעלבן נאמבער בלוט, וואס זיי האבן אויך געווארט אויף לעבער, און אויך געווארט מיט די זעלבע נאמבער בלוט. צוויי גוים האבן געווארט פאר איר אין די רשימה. האט מען געקלינגען די ערשטע זאך פון שפיטאל, כבד, השתלת כבד מוז מען מאכן גלייך, דאס קען מען נישט, דאס גייט נישט אריין אין קיין פריזער, דאס מוז מען מאכן גלייך, וואס שנעלער, וואס גיכער. האט מען געקלינגען גלייך צום ערשטן גוי, און געקלינגען צום ערשטן גוי.

אין אפערעישן צימער ביים טיר האט ער חרטה געהאט, ער האט חרטה, ער האט מורא געציטערט, די שווערסטע אפעראציע השתלת כבד, האט ער חרטה געהאט, דעמאלטס איז אריינגעגאנגען דאקטאר ברוין אין בילד, דאקטאר ברוין איז א היימישער, און ער האט דעמאלטס געקלינגען צו ראביי טווערסקי, ראביי טווערסקי איז געווען די סקווערער רבי פון בארא פארק, וואס ער האט געטון אין עניני רפואה, אלץ אין שבת, דאקטער ברוין האט געקלינגעלט צו ראביי טווערסקי, ראביי טווערסקי האט אריינגעגאנגען אין קאמפיוטער אין שבת און ער האט געזעהן אז זי זיין רעבעצן האט די זעלבע נאמבער בלוט, האט ער געקלינגען גלייך צו אים אין שטוב, ראביי טווערסקי האט געקלינגען, ער האט געוואלט מען זאל זיך מזרז זיין, האט ער מיר געזאגט אזוי, האט ער מיר געזאגט די עצם אויפהייבן דעם טעלעפאן איז דא געווען א גרויסער נס. פארוואס? ער האט געזאגט אז דא אין שטוב הייבט מען נישט אויף א טעלעפאן שבת נאר פון מאנהעטן, ווייל טאמער מען קלינגט פון מאנהעטן ווייסט מען אז פיקוח נפש האט מען געטראפן א לעבער אין דעם זעלבן נומבער, מאנהעטן די שפיטאל איז אין מאנהעטן, די שפיטאל איז און פון מאנהעטן הייבט מען אויף דעם טעלעפאן, אבער ראביי טווערסקי וואוינט אין בארא פארק, ס'איז געווען א פאון נומבער פון בארא פארק, ס'איז מען אויפגעהויבן דעם טעלעפאן, מען הייבט נישט אויף דעם טעלעפאן, ער זאגט א אינגל פון צוויי יאר האט געשפילט מיטן טעלעפאן.

נאך פֿופֿצן יאר זי האט נישט געקענט זיצן האט זי מיר אבער נישט געקענט פֿופֿצן יאר פון מחלת כבד דו איין שבת אויף אים זי שטייט שוין אויף די פיס רבותי וויפיל ניסים דא איז געווען די ערשטע זאך געשטארבן א גוי מיט דעם זעלבן נאמבער בלוט וואס מען ווארט שוין אויף דעם א לאנגע צייט און ס'איז נישטא און ווארט די ערשטע גוי הייבט נישט אויף די טעלעפאן די פעלעפאן די צווייטע גוי חרטה געהאט וואס אלץ זינג און ס'קומט צו רב שמעון נישטא קיין שום שווערע זאך אלץ דרייט זיך שוין כל העולם כולו אלץ דרייט זיך אלץ דרייט זיך פון אלע זייטן און זי שטייט שוין אויף די פיס איר פארשטייט וואס דא טוט זיך ער האט בזמנו האט ער געבעטן זאגן דעם נאמען ווייל ער האט געוואלט מ'זאל וויסן אזוי ווייל ער איז א באקאנטע נאמען היינט שוין דרייען זיך צאצאים אייניקלעך מיט אים נישט לאזן אזוי צו א צווייטע מעשה וואס דער בעל המעשה דאס דעם בעל המעשה האבן טויזנטע אידן געזען אין מירון און מ'האט עס דערציילט ער האט עס אויך דער מ'רעדט דא וועגן א איד כ'וועל נישט זאגן די משפחה כ'וועל נישט זאגן אבער ס'איז א איד וואס ירושלים קען מען אים גוט, ער איז א איד, ער הייסט ר' מרדכי, מ'וועט זאגן נאר זיין נאמען, ערשטן נאמען, ר' מרדכי. דער ר' מרדכי, ער איז א איד משכמו למעלה, א תלמיד חכם, מען קען אים גוט אין ירושלים, נישט נאר אין ירושלים קען מען אים, און ער איז א איד וואס יעדן שבת אין מירון. מיט אים איז געווען א מעשה נורא פאר דריי יאר צוריק. מעשה שהיה כך היה, דער ר' מרדכי, זאל זיין געזונט און שטארק, ער האט לא עלינו ולא עליכם געהאט צו טון מיט די נירן אויפ'ן ערגסטן נומבער. מען זאל נישט וויסן ער האט געהאט נומבער זיבעצן, נומבער זיבעצן האט ער געדארפט דיאליזע, נארמאל מאכט מען דיאליזע צוויי מאל א וואך, איין מאל א וואך אויף אפאר שעה, ער האט געדארפט דיאליזע יעדן טאג האט ער געדארפט צען שעה, יעדן נאכט איז ער געווען מחובר צו דיאליזע, דעם פון שפיטאל האט מען אים געגעבן דעם מכשיר, דעם דעם מכשיר און ער געווען מחובר צום דיאליזע יעדן נאכט צען שעה, ער פלעגט קומען ער איז דאך יעדן שבת אין מירון, היינט אויכעט. מיט ווען שבת איז ער געווען אין מירון איז ער געווען אויבן אויף איינע ביי איינע פון די צימער איז ער געווען מחובר צום דיאליזע צען צען שעה ליל שבת תו שין עין חית ערב פסח האט מען מודיע געווען דא אין תל השומר האט מען מודיע געווען שפיטאל רב מרדכי אז דו ווילסט בלייבן לעבן מוז מען מאכן נייע נירן ווייל ס'איז שוין אויסגעגאנגען נאך דיאליזע וואס גייט שוין אריבער יארן יעדן נאכט צען שעה שוין אויסגעגאנגען שוין נישטא וואס צו טון מוז מאכן השתלת כליות אזוי האט מען דיר געווען ערב פסח, מען האט זיך גענומען, אלע זענען אריין אין בילד, עסקנים, מען האט שוין געהאט א נדיב פאר די ניר, א נדיב פאר א ניר האט מען שוין געהאט, און די אפעראציע האט מען געדארפט מאכן אין קאליפארניע נאך שביעות, מען האט שוין אריינגעלייגט אין קאליפארניע, דארט האט מען שוין געצאלט הונדערט אַכציק טויזנט דאלער, און מען האט דא אנגעהויבן צוצוגרייטן זיין קערפער צו די אפעראציע, מען האט געדארפט צוגרייטן למשל די מויל אליין,

די גמרא זאגט אין מעילה י ז, זאגט די גמרא ווען חז ל הקדושים האבן געדארפט צורייסן גזירות פון מלכות רוים, מען האט געדארפט דארטן צורייסן די גזירות און זיי האבן גוזר געווען שלא ימולו את בניהם, שלא ישמרו את השבת, מען האט נישט געלאזט מאכן קיין ברית, נישט געלאזט היטן שבת, האבן חז ל געזאגט מאן ייזל, ווער וועט גיין ר' שמעון ייזל דמלומד בניסים הוא, וואס ער איז דאך מלומד בניסים. די גמרא זאגט דארטן אז רבי שמעון איז געגאנגען און פאראויס איז געגאנגען בן תמליון די שין ד' און און דער בן תמליון איז אריינגעגאנגען אין די טאכטער פון די קייסער די באקאנטע מעשה און זי קראנק געווארן און מ'האט געזוכט דעם מ'האט געזוכט ווער זאל אויסהיילן און רבי שמעון בר יוחאי איז אריינגעקומען און געזאגט בן תמליון צא בן תמליון צא און דעמאלטס איז זי געזונט געווארן און דעמאלטס האט די קייסער געזאגט פאר רבי שמעונ'ן, אלס האט ער געוואלט באצאלן פון דעם, האט ער געזאגט גיי אריין אין אוצר קענסט נעמען וואס דו ווילסט, גיי אריין, און דעמאלטס האט ער געטראפן דארטן אין אוצר די גזירות, די גזירות און האט עס צוריסן, די גמרא אין מעילה י ז. בקיצור שרייט ר' מרדכי ביים ציון, שרייט ער, הייליגער רבי שמעון, די גמרא זאגט מאן ייזל רבי שמעון ייזל דמלומד בניסים הוא, די גמרא זאגט אז דו האסט געזאגט יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין, פארוועם האסטו עס געזאגט?

טא וואס איז וואס? האט ער אים געזאגט ס'ארבעט נארמאל, מ'דארף נישט קיין דיאליזע דארף מען נישט, רבותי איר הערט, מ'דארף נישט קיין דיאליזע, נאך יארן וואס דער מענטש האט געליטן דיאליזע אויפן ערגסטן אופן צען שעה יעדן נאכט, און מ'ווארט דא פאר השתלות, מ'דארף נישט קיין דיאליזע, און זיך שוין, ווי ביסטו געווען? זאג איך בין געווען ביי רבי שמעון, מלומד בניסים. זאגט ער ווען איך נישט פארשטאנען וואס ער רעדט, און זאגט ער זיך איין, גיי אהיים אויף א וואך צייט, לאז דא איבער די מכשיר, לאז דא איבער די מכשיר, און לאמיר זען ווי ס'ארבעט א וואך צייט אן קיין דיאליזע. ער איז צוריק געקומען נאך א וואך, ער איז געזונט און פריש, ער דארף נישט קיין דיאליזע. האבן זיי געזאגט גיי אהיים אויף נאך א וואך, וועלן מיר זען צוויי וואכן ברצף. און אלץ איז בסדר. האט מען געבעטן שפעטער אויף א דריטע וואך, א דריטע וואך ברצף, און האבן געזאגט שפעטער לאז דאס איבער גיי, גיי געזונטערהייט. דרייט זיך ארום א איד רבותי ר' מרדכי. דער עולם קען אים גוט. און ער זאגט עס ברבים אויך. ער זאגט ער זאגט עס ס'זענען דארטן פאפירן פאפירן פון שפיטאל פון דאקטוירים וואס דא טוט זיך אין רבי שמעון ס'איז נישט דא רבותי דאס איז ביי רבי שמעון איז כל העולם כולו נישט דא ביי אים קיין פראבלעם ס'איז נישטא קיין טבע דאס איז די ווארט ביי מירון רבי שמעון איז נישטא קיין נישט דא קיין טבע אין די גאנצע וועלט דכל יומא ברשותי קיימא ס'איז זיין טאג דאס איז נישט דא קיין טבע אין שידוכים טוה זיך וואס, ביסט אלט פערציג יאר, צו ביסט אלט אכצן יאר, דא איז נישטא קיין טבע אין קינדער, אין זרע של קיימא, נישטא קיין טבע אין רפואה, נישטא קיין טבע דא. דאס איז רבי שמעון'ס טאג. יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין. דא איז א שטייט וואס דערציילט די זוהר הקדוש ס'איז באקאנט זוהר הקדוש אין רות דף ק"ד. מורא'דיגע די זוהר הקדוש דערציילט זימנא חדא הוה דבר בלוד, ס'איז געווען א מגיפה אין לוד. אתא רבי שמעון בר יוחאי למתא, רבי שמעון בר יוחאי דארט אמאל אריינגעקומען. אמרו ליה לרב שמעון בר יוחאי, מען האט געזאגט פאר רבי שמעון, ס'איז דא דא א מגיפה. מאי נעביד, וואס טוט מען דא? ס'איז דא א מגיפה. קם ועבר במתא, רבי שמעון איז אריינגעגאנגען אין שטאט, און האט געזען מענטשן ליגן אויף דער ערד. ער האט געזען אינגע מענטשן ליגן אויף דער ערד. אמר, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש, האט רבי שמעון געזאגט, כל האי במתא ואנא הכא, אזאנע זאכן אין שטאט ווען איך בין דא? גוזרנא דליבטל, איך בין גוזר ס'זאל שנעל בטל ווערן. שמעו ברת קלא, מ'האט געהערט גלייך א בת קול ווי די בת קול זאגט, די בת קול זאגט, אלע ארויס פון דא, די מלאכים המשחיתים זאלן ארויס גיין פון שטאט ווייל רבי שמעון איז דא, דהא רבי שמעון בר יוחאי הכא, דקודשא בריך הוא גוזר ואיהו מבטל, מען האט געזאגט גיי א א אלע מלאכים המשחיתים ארויס. איז רבי חנינא דארטן געווען דערציילט די זוהר הקדוש. און רבי חנינא איז געגאנגען צו דערציילן פאר רבי מאיר, קוק ס'איז געווען דא א מגיפה, ר' שמעון איז, ר' שמעון איז אפגעפאלן דער דער בטל, און ארויסגעגאנגען א בת קול אלע משחיתים ארויס, האט רבי מאיר געזאגט צו רבי חנינא, אויף ר' שמעונ'ען זאגסטו? ר' שמעון? שבחא דיליה מאן יוכל למיקם ביה אי לאו כמשה, זאגט רבי שמעון דאס איז נישטא אזא זאך, דאס איז נאר געווען ביי משה רבינו, ווען ער האט געשיקט אהרן הכהן מיט די קטורת אפשטעלן די מגיפה, יא, און באטוישט, און אבער רבי מאיר איז ממשיך א מורא'דיגע זאך, כולי האי אצטריך ליה למשה למטרח, משה רבינו האט געדארפט קטורת אפשטעלן מגיפה, ורב שמעון במימריה מיטן ווארט האט ער אפגעשטעלט די מגיפה, הקדוש ברוך הוא גוזר ואיהו מבטל מותנא, דער כח גייען אונז אלע אריין אין דעם גרויסן הייליגן טאג, רב שמעון שרייט דא כל יומא ברשותי קיימא, דער כח גייען אונז אלע אריין, אלע גייען מיר אריין אין דעם כח, מען דארף זיך נאר אנטוהן אין דעם, ווערן א רב שמעונדיגער, אריינגיין אין דעם. וואס איז נישט געווען רבותי ס'איז ידוע וואס אלע ווייסן וואס איז געווען דא תוף רייש פא גימל א תחיית המתים אין מירון מיט דעם מיט דעם אינגל וואס ר' אשר זעליג מרגליות שרייבט אני ראיתי את הילד ירוק ומת על הרצפה ר' אשר זעליג האט עס געזען האט אים געזען נאך א שטיק אין דער סוף פון דער מעשה שרייבט ער ווי אזוי דארט אין קולי קולות כולם בירכו את ברוך מחיה מתים די ענגלישע דאקטוירים וואס האבן פארשלאסן די טויער וואס איז דארט געווען דער האט זיך געכאפט דעם דעם מחלה פון חולירע האט ער געכאפט די מחלה, און מ'האט זיך געציטערט, א בעיבי פון דריי יאר, וואס מען קומט מאכן חלאקע, און מ'האט געציטערט דעמאלטס אז ער זאל נישט ארויסגיין אינדרויסן, האבן די ענגלישע פאליציי האט פארמאכט די טויערן, און מ'האט נישט געלאזט אריין און ארויס, מ'האט מורא געהאט ער זאל נישט ארויסגיין א מחלה, און ס'איז געווען עלטערן אינדרויסן, קינדער אינעווענדיג, מ'האט געשריגן, ס'איז געווען קולות וברקים, מ'האט נישט אריינגעלאזט, נישט ארויסגעלאזט, ועל כל כולם איז געווען די קול פון די מאמע, און זי האט געמאכט קולות, אלע ארויס פון די מערה. און זי האט געשריגן דארטן, איך האב דיר געברענגט א בן יחיד דא, און ס'איז דאך געווען א אויסגעבעטן קינד, מ'האט צוגעזאגט אז מ'וועט דארטן חאלאק'ן, און זי האט געזאגט איך אל נא תשבית את שמחתי, מיט וואסערע פנים גיי איך אהיים, די מאן איז נישט געווען דארטן, מיט וואסערע פנים גיי איך אהיים, שפעטער האט זי געשריגן צדיק, איך לייג אים דא אוועק, אל תביישני אל תחזיר פני ריקם, איך וויל אים אהיימנעמען געזונט, זאל זיין נתגדל שמו הגדול, מ'זאל וויסן ויאמינו בה' ובמשה עבדו. און זי האט פארמאכט די טיר און כעבור איזה רגעים זאגט רב אשר זעליג א קול נשמע בבית הכנסת דער דער צעקת הילד לאמו האט געשריגן וואסער וואסער ער שרייבט דארט אלע די גאנצע עולם געבענטשט ברוך מחיה מתים ער שרייבט דארט דאס איז געווען פאר מוסף ער זאגט דער מוסף וואס איז געווען נאך דעם קען מען נישט פארשטעלן דער עולם האט געזען דארט ממש תחיית המתים און ער שרייבט דארט נאך די ענגלישע דאקטוירים די גויים זיי האבן אלע געעפנט די פאליציי ענגלישע פאליציי האט געעפנט די טויער און זיי האבן געזען ס'פירט זיך דא למעלה מדרך הטבע אלץ דאס איז געווען שבת נאך לג בעומר. ס'איז געווען אמת פונקט ווי די יאר, תרפ ג, פרייטאג לג בעומר. און פארשטייט, שבת נאך לג בעומר, אין דעם איז געבליבן א עולם. איר פארשטייט, די כוחות, תחיית המתים איז געווען דארט. נישטא וואס נישט. ווי האט ער געזאגט? יכול אני לפטור את כל העולם כולו, וואס איז די כפל הלשון כל העולם כולו? כל העולם כולו איז לכאורה, אה? כל העולם כולו?

זאלסט נישט דארפן זוכן ביי א פרשה נאך א מצה אויף די מעשה אויך צו אויף דעם איז אויך דא א מעשה פארשטייסטו אויף יעדע זאך כל העולם כולו דער ספורנו זאגט אין פרשת קורח שטייט אין ספורנו דער קורח האט געזאגט כי כל העדה כולם קדושים פרעגט דער ספורנו וואס הייסט כי כל העדה כולם כי כל העדה כולם, זאגט די ספורנו אין די לשון מכף רגל ועד ראש. כי כל העדה כולם קדושים, מכף רגל ועד ראש. זאגט מען די זעלבע זאך אויך, רבי שמעון זאגט יכול אני לפטור את כל העולם כולו, אפילו די פראבלעמען איז מכף רגל ועד ראש. ער איז אנגעזעצט פון קאפ ביז פיס, ווי יענער זאגט דא, ווי מען רירט אן טוט וויי. רבי שמעון זאגט, איך הייל עס אלץ אויס פון כל העולם כולו, אפילו מכף רגל ועד ראש. נישטא וואס נישט. רב שמעון, ווי עס שטייט אין זוהר הקדוש אין שמות ט ו, רב שמעון זאגט די זוהר הקדוש אז רב שמעון איז געזעצן אמאל מיט רב אלעזר, און זיי האבן געזעצן און געלערנט דארטן ביים מפרש מילי דרזי דחכמתא וואס זיי האבן געלערנט, זוהר הקדוש זאגט והוו אנפין נהירין, זייערע פנימ'ער האט געשיינט פונקט ווי די זון, און מילין מתבדרין וטאסין ברקיעא, די ווערטער זייערע, דברי קודש איז געפלויגן ביזן הימל. בקיצור, זענען געזעצן דארטן צוויי טעג, זאגט די זוהר הקדוש, האבן נישט געגעסן און נישט געטרינקען, און מען האט נישט געוואוסט צו ס'איז טאג צו נאכט. כד נפקו, ווען זיי זענען ארויסגעגאנגען, האבן זיי דעמאלטס געזען אז שוין צוויי טעג וואס זיי האבן נישט טועם געווען. כד נפקו וידעו דתרי יומין דלא טעמו מידי, זיי האבן דעמאלטס געזען אז צוויי טעג זיי האבן נישט טועם געווען, האט רבי שמעון קארל דו רבי שמעון רבי שמעון געזאגט דאס איז טייטש אין פסוק ויהי שם עם השם ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל האט ער געזאגט ביי אונז איז דאס געווען בשעת אחדה ביי משה רבינו ווי די תורה זאגט אים ויהי שם עם השם ארבעים יום וארבעים לילה על אחת כמה וכמה זאגט דער זוהר הקדוש אז רב חייא איז געגאנגען האט עס דערציילט פאר רבי איך בין דארטן צוויי טעג נישט געוויסט צי טאג צי נאכט און רב און רבי האט עס דערציילט פאר זיין טאטן רב שמעון בן גמליאל האט רב שמעון בן גמליאל געזאגט פאר רבי ברי האט אים געזאגט דאן האט אים געזאגט מיין זין אויף וועמען פרעגסטו רב שמעון זאגט רב שמעון בר יוחאי אריה סאלייב ורב לוזר ברי אריה ס'א לייב האט אים באטונט ולאו רב שמעון כשאר אריה וואס איז נישט קיין געווענליכע לייב נאר א לייב כתיב אריה שאג מי לא יירא דאס מיינט אויף רב שמעונ'ן

צו גיין אינס אריין. ר' שמעון שפרייט דא אויס א חופה און ער זאגט הילולא אלע אריין, מיט א טאנץ, מיט א שפרינג, מיט א תהילים, מיט א וויין, מיט אלס זינגט פונקט ווי ביי חתנים ביי א חתונה. א חתן ביי א חתונה ער וויינט ביי א חופה און שפעטער טאנצט ער, אזוי קוקט אויס א חתונה. מען טאנצט און מען שפרינגט און מען וויינט און מען זאגט תהילים און מען דאס און אזוי פועלט מען דא גרויסע ישועות. אזא מעשה איז דא געווען א תחיית המתים. איך האב געזען ביי די גאנצע בריוו פון רבוש ע זעליג איין ווארט אז די פרוי איז געווען א למדבוב'ניק. נישט קיין למד־וואווניק, נישט קיין גארנישט, פונקט ווי אונז אלעמען. פונקט ווי אונז אלעמען איז זי געווען. זי איז געגאנגען מיט די אמונה. מי שיש לו אמונה ברשבי יש לו חיזוק ברשבי, זי האט עס געפועלט. זעט איר, דו נירן, דו לעבער, וואס גייסטו טון מיט די אמונה? דא זאגט ער, דער בית אהרן, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, אף רשבי לכל, אפילו די פריצים, אפילו די פריצים, אבער מי שיש לו אמונה ברשבי יש לו חיזוק ברשבי. איז געשטאנען אמאל איינער מגאוני הדת, מגאוני אין ירושלים, מגאוני ירושלים של מעלה, געווען רבי משה לייב שחר, האט ער אמאל מסביר געווען וואס די גמרא זאגט, אז רבי שמעון האט געזאגט יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין, וואס איז פשט רבי שמעון האט עס געזאגט, רבי שמעון האט עס געזאגט יכול אני, פארוואס האט עס רבי שמעון געזאגט? פארוואס האט עס רבי שמעון געזאגט? האט ער מסביר געווען אזוי, ער זאגט עס געווען אין קעניגסבערג, אין דייטשלאנד, געווען א שטאט קעניגסבערג, אין קעניגסבערג דארטן איז געווען א מגיפה, יונגע מענטשן דארטן געשטארבן. יונגע מענטשן געשטארבן דארט. לא עלינו איז געווען איז געווען דארטן איין דאקטאר, וואס די דאקטאר האט אויסגעהיילט, ער איז געגאנגען פון איינעם צום צווייטן צום דריטן, בקיצור טאג און נאכט האט ער דארטן געארבעט, טאג און נאכט לא ישבותו, און ווי ער איז געווען אויסגעמוטשעט, ער איז געפארן אין א אנדערע שטאט זיך אפרוען, און ער האט דארטן איינגעשטאנען אין אן אכסניא, האט ער געווארנט דעם בעל אכסניא, דו זאגסט נישט אויס ווער איך בין, דו גיבסט נישט ארויס מיין נאמען, האט נישט געוואלט מען זאל וויסן אז ער איז די דאקטאר, ווייל. און דערנאך איז די מגיפה אנגעקומען אין די אנדערע שטאט אויכעט, און דארטן אויך געשטארבן מענטשן צען צוואנציג דרייסיג הונדערט, געשטארבן הונדערטער מענטשן דארטן, און ווייל דער בעל אכסניא האט נישט אויסגעזאגט זיין נאמען, האט מען נישט געוואוסט ווער איז דער דאקטאר, האט רבי משה לייב געשריגן, נו ווער איז דער רוצח? ווער איז דער רוצח? אוודאי דער בעל אכסניא איז א רוצח, דו האסט נישט אויסגעזאגט דעם נאמען, דו האסט דאך געוואוסט אז דא איז דא א דאקטאר. האט ער געזאגט להבדיל, דאס האט רבי שמעון געשריגן, יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין זאלט וויסן ס'איז דא דא די גרויסע דאקטאר תחיית המתים קענט איר דא שאפן, אלעס כל העולם כולו נישטא וואס נישט, נישטא קיין רובו ככולו, אלעס קענט איר דא שאפן, לאמיר נאר אריינגיין אין רבי שמעון'ס טאג, אריינגיין אין רבי שמעון'ס טאג, יעדער איינער, יעדער איינער וואס ער דארף, ווי אזוי גייט מען אריין אין רבי שמעון'ס טאג? רבי שמעון, צוויי זאכן, ס'איז דא אין מירון איז דא רבי שמעון'ס טאג, רבי שמעון'ס טאג איז אין די גאנצע וועלט, כדאי רבי שמעון איז בכל אופן בין בפניו בין שלא בפניו, אומעטום איז רבי שמעון, מען גייט אריין, יא, ווי דו ביסט, גייסט אריין א, וועסט נעמען א תהילים'ל אין דעם, וועסט צינדן לעכט, לערנען מאמרי רשב"י, און זאגן תהילים ביסטו דארטן, ביסט ביי רבי שמעון'ען. נאר דא איז זאגט א איד,

פארוואס מען ציט חוטים? ווייל מען ציט רב שמעון און ציט מען איבעראל ציט מען אים. ווי און דארפסט אים נישט ציען. דו דארפסט נאר אריינגיין. ווי געזאגט א אינגערמאן אז פאר צוויי יאר צוריק, א אינגערמאן א בן עליה, א תלמיד חכם, ער פארט צוויי, ער פארט יעדן לג בעומר אין מירון, פאר צוויי יאר האט ער נעבעך נישט געקענט פארן, ער האט געהאט עפעס א חולה בתוך ביתו, ער האט נישט געקענט פארן.

אריין אין חדר שני, און ער האט דארטן געזאגט צוויי ספרים תהילים מיט בכיות, ער האט געפילט איך בין אין מירון, איך בין אין מירון. שוין. מיט חצאי געווען איז אין מירון, רב שמעון דאך אומעטום, אין דער דריי טאג. דאס איז אונז געזאגט אז צו מארגנס, אט איז ער ממחרת השבת, צו מארגנס איז ער איז ער געגאנגען צו עפעס א עסקן, אלע עסקנים געווען אין בילד, ער איז געגאנגען צו עפעס א נייעם עסקן, וואס אינמיטן רעדן איז אים איינגעפאלן פון עפעס א רופא, א דאקטער מומחה אויף דעם, און און ביז צוויי טעג האט מען מסדר געווען ביי אים אפוינטמענט א און ער האט געזעצט ביי אים און ער האט אים מעלה געווען דארטן על דרך המלך און פון דארטן איז געווארן די רפואה בשלימות זאגט ער האט ער געזאגט אז כ'בין זיכער אז דאס קומט פון אוהל און ברור האט ער געשריבן מיד אחרי לג בעומר והתפילה זכינו לישועה כהרף עין ישועת השם כהרף עין מען רעדט דאך נישט אז רבי שמעון רבי שמעון דאך ידוע דער טאג איז דאך אויף רפואות גאר ספעציעל ידוע פון ארי הקדוש אז הוד איז קעגן בורא רפואות

און די מיטה האט זיך אליינס אויפגעהויבן, די מיטה איז דאך אליין געפארן קיין מירון, די מיטה האט זיך אליינס אויפגעהויבן און ווען ס'איז אנגעקומען קיין מירון, איז ארויסגעגאנגען דארטן די בעל בת קול עולו עולו ואתו ואתכנשו להילולא דבר יוחאי, זה האיש מרעיש הארץ מרגיז ממלכות, כמה פטרין ברקיעא משתככין בגינך יומא דין, וויפיל מקטריגים, וויפיל וויפיל דינים ווערן פטור וועגן דיר ווערן אפגעשטעלט בגינך יומא דין, דער בת קול גייט ארויס יעדן טאג יעדן יאר. אין דעם הילולא גייט עס ארויס יעדן יאר אין די גאנצע וועלט, אין די גאנצע וועלט, מ'זאגט נאך הרב נפתלי ראפשיצער א מאמר נורא, אז שטייט אין זוהר הקדוש ידיע, אז פסח שני, פסח שני גייט ארויס א בת קול פון הימל, נעכטן ארויסגעגאנגען א בת קול, וואס איז די בת קול אויף וואס? אז מען מאכט אויף די טויערן זיבן טעג, זיבן טעג מאכט מען אויף די טויערן וואס איז תרעין פתיחין, פון פסח שני, און לבתר כן זאגט דער זוהר הקדוש, יהוון תרעין נעילין. נאכדעם, נאך דעם וואך וועט זיין פארשלאסן די טויערן. שטייט אז דאס איז א פשוטע, נאכדעם ווערט מען גרייט זיך צו די חופה אויבן, מען פארשליסט זיך, די שכינה הקדושה, מען גרייט זיך צו די חופה, צו די שבועות, צו די חתונה. בכל אופן, זאגט רבי נפתלי ראפשיצער, אז די זוהר הקדוש זאגט אז די וואך איז תרעין פתיחין, אלע טויערן אפן, און לבתר כן נאכדעם וועט זיין די טויערן פארשלאסן. פרעגט רבי נפתלי ראפשיצער, מ'האט נאכנישט געהערט אזא זאך? די אויסרופן מען פארשלאסט, מען פארשליסט טויערן אויבן? מען פארשליסט טויערן? ווי האט מען געהערט אזא זאך? וואס הייסט מען פארשליסט טויערן? זאגט ער נאך דעם טאג פון לג בעומר, אז יוכל אני לפטור את כל העולם כולו, אלעס אלעס, קען שוין פארשליסן אלע טויערן. ס'איז אלץ אנגעפועלט, תחיית המתים, רפואה, שדוכים, וואס דו ווילסט, אלץ. נאך דעם טאג איז שוין אלץ. איר דארפט אים יעצט אריינגעבן דא. נו, רבותי, איר ווייסט רבי נפתלי ראפשיצער איז נישט געווען אין מירון. ער איז נישט געווען אין מירון. ער איז געווען אין חוץ לארץ. איך מיין צו זאגן אז דאס איז אין די גאנצע וועלט דאס. דער ווארט איז אין די גאנצע וועלט. אפילו די וואס קענען נישט אנקומען קיין מירון, וויסן איבעראל. רבי נפתלי ראפשיצער איז נישט געווען אין מירון. און די וואס פארן קיין מירון דארפן וויסן אז ס'איז פון אנהייב נאכט לג בעומר. ס'איז נישט נאר ווען דו שטופסט זיך ארויף דארטן. ס'איז די גאנצע צייט, די גאנצע טאג. דכל יומא ברשותי קיימא, ס'איז זיין טאג.

דער מונקאטשער רב שטייט אויף קינדער איז דאך א ספעציעלע טאג נעשה אדם נאמר בעבורך, קינדער איז דאך א ספעציעלע טאג זאגט ער אויך ווייל דער מונקאטשער רב ברענגט פון זיין זיידן דער שם שלמה אז איינער וואס וויל נפקד ווערן בזרע של קיימא וואו זאל ער עס אינזינען האבן? ביי וואסערע ברכה ביי שמונה עשרה? ביי רפאנו? נו פארשטייט זיך אז דער טאג איז דאך די גרעסטע רפואה וואס איז שייך, תכלית הרפואה בשלימות, ווייל הוד איז בורא רפואות און הוד שבהוד דארף זיין רפואה בשלימות, ממילא מסוגל לזרע של קיימא.

דער מונקאטשער רב דער מנחת אלעזר זאגט א די גמרא זאגט אין מכות י"ז דער עולם געדענקט דארט נאך א גאנצע סוגיא זאגט רבא אמר רבא דילידא אימיה כרב שמעון תיליד וואס טייטש זאגט רש"י כל שאימו יולדת וואס א מאמע האט א קינד תבקש רחמים זאל זי בעטן רחמים יהי רצון שיהי' בני כרב שמעון זאל בעטן רחמים מיין זון זאל זיין ווי רב שמעון רב שמעון

שטילע רייד די בחורים מעגן בעטן אויף זייער מאמע אז זייער מאמע זייער מאמע זאל האבן א זון ווי רב שמעון זי האט געוואוסט זי זאל בעטן די בחורים קענען בעטן אויף זייער מאמע זאל אבער די געדאנק איז אז מען קען דא אלץ זינגען דעם טאג

אילמד בזה הספר מאמרי רשבי, ער זאל לערנען אביסל מאמרי רשבי, דעמאלטס איז עס שפתותיו דובבות, וישמח במקומו בשמחת הילולא דרשבי ויוושע גם כן, רבי שמעון איז איבעראל, מען לערנט רבי שמעון, מען זאגט תהילים, מען כאפט די תהילים אין די הענט, רבי שמעון איז איבעראל, מען צינדט לעכט, און פיל מיט וואס ביי רבי שמעון. דער ראזוואדאווער, כידוע דער ראזוואדאווער איז געווען א גרויסער בעל מופת, געווען א גרויער ר' משה דער ראזוואדאווער דאך געווען א גרויסער בעל מופת, גאר גרויס, אלע מופתים זענען געווען לג בעומר, אויף אלע עניינים האט ער געהייסן מ'זאל קומען לג בעומר. אלע אזכרות האט געהייסן מ'זאל קומען לג בעומר. שידוכים, רפואות, ישועות, קינדער, אלץ קומען, פרנסה, אלץ קומען לג בעומר. און דעמאלטס איז געווען די גרויסע, ער האט געזאגט אז ווען, אז ווען, ער האט געזאגט, אזא טאג ווי לג בעומר האב איך נישט. דאס איז די גרעסטע טאג ביי מיר, ווייל יוכל אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין. נישטא וואס נישט. גיי א כל העולם קען נישטא קיין פראבלעם וואס נישט און זונטאג פארן שקיעה האט געזאגט ווען איך קען האלט איך אפ די זון מיט די ציינער ווען איך קען האלט איך אפ די זון מיט די ציינער דער ראזוואדאווער איז אויך נישט געווען אין מירון ער איז געווען אין חוץ לארץ איר פארשטייט אז די גאנצע טאג איז פייער כדאי רבי שמעון ליצחק דובער ווען פונעם שלאפן ביז זיך אנטון מיט רבי שמעון די מעשה מיטן ראזוואדאווער האט זיך אנגעהויבן ווען עס איז געווען אזוי די דברי חיים די צאנזער רב איז געקומען אמאל א באזוך קיין דזשיקוב עס איז געווען א טאג פאר לג בעומר רבי לייזערל דזשיקובער איז שוין געווען בסוף ימיו לעת זקנותו איז געווען זייער שוואך און די צאנזער רב איז געווען ביי אים האט אים רבי לייזערל דזשיקובער געזאגט אז ער איז זייער שוואך ער קען נישט ער פירט שוין נישט היינט, אבער לכבוד דעם, לכבוד דעם דברי חיים, לכבוד צאנז רב, וועט ער פירן א טיש לג בעומר, פירן צוזאמען מיט אים, אבער ער זאגט פארן צאנזער רב, ער איז זייער אלט, ער מוז וויסן וויפיל אזייגער, ווייל ער איז זייער שוואך, ער קען נישט ווארטן, האט צאנזער רב אים געזאגט, צוויי אזייגער ביי מיטאג, צוויי אזייגער ביי מיטאג, רבי לייזער דזשיקובער איז געווען גרייט, צוויי אזייגער, און צאנזער רב איז נישטא.

עס איז געווען אז רבי משה'לע ראזוואדאווער איז געווען א זון פון רבי אליעזר'ל דזשיקובער, די כיבוד אב, כיבוד אב טאטע איז ער צוגעגאנגען דארט און האט געגעבן א קלאפ אין טיר ביים דברי חיים, די דברי חיים האט געעפנט די טיר, האט ער אים געזאגט די טאטע ווארט, טאטע איז שוואך, האט די דברי חיים אים געגעבן א נעם אריין מיט דעם רעקל, האט אים געגעבן א נעם אריין אין צימער און פארמאכט די צימער, און מ'האט געהערט נאר די פיס טריט א שעה צייט האט מען געהערט נאר פיס טריט דארטן, ווי זיי דרייען זיך, מ'האט געעפנט די טיר נאך א שעה צייט און ביידע פנימער געפלאקערט מיט פארוויינטע אויגן. מיט קאָכעדיגע אויגן, מיט פֿלאַקערדיקע פּנימער, און רבי משהלע ראָזוואַדאָווער האָט געזאָגט, אַז דעמאָלט האָט דער צאַנזער רבֿ די הייליגע דבֿרי חיים מסביר געווען, וואָס מיינט דאָס רבי שמעון? און וואָס מיינט דאָס יוכל אני לפטור את כל העולם כּולו מן הדין? און וואָס מיינט דאָס לג בעומר? און זייט דעמאָלט האָט זיך אָנגעהויבן די אַלע מופֿתים. אָבער ער איז נישט געווען אין מירון. ער איז נישט געווען אין מירון. ער איז געווען חוץ-לאָרץ. וויסן לג בעומר. האט געשריגן איך האב נישט געזאגט דא יכול אני לפטור כל העולם כולו מן הדין און ער דעמאלטס געזאגט א ווארט ער האט געזאגט אזוי האט ער דעמאלטס געטייטשט לבי ובשרי ירננו אל קל חי זאגט לבי איז ראשי תיבות ל"ב יום נאך וואס ער גייט אריבער דער ל"ב יום צוויי און דרײַסיק טעג שפעטער איז ובשרי איז רשב"י אין דעם טאג איז מסוגל ירננו אל קל חי אלע תפילות ווערן דעמאלטס מסוגל מקובל אין דעם דארטן אונטערן כיפה ביי יעדן איינעם אלע אריין אונטערן כיפה

און איך זאג דא וואס איז דער לימיט וואס איך זאל גיין רופן יעצט דארטן שמעון מיילעך? נישט דאס איז דאס. רבי שמעון גייט בתר שמא, בתר טעמא און נישט בתר שמא. זיך אנטון מיט רבי שמעון'ס טעם. ווער א רבי שמעון דיקער איז אלע דרייט זיך פון אלע זייטן דרייט זיך. דאס איז נאר אריינגיין אין די עניינים. מיר האט דאס צוגעז שטייט אין זוהר הקדוש. אין זוהר הקדוש אין השמטות אין פרשת וירא שטייט עס. אז זמנא חדא נפק רב שמעון וחמא רב שמעון איז אמאל ארויס געגאנגען האט ער געזעהן עלמא דחשך ואפל ואסתתם נהורא ער זעהט ס'ווערט עפעס טונקל האט ער געזאגט פאר רב אלעזר לאמער ארויס גיין זעהן תא ונחזי מה בעי קודשא בריך הוא למעבד בעלמא לאמער זעהן וואס וויל די אייבישטער דא מאכן מיט די וועלט יעצט ער זעהט ס'ווערט טונקל דערציילט די זוהר הקדוש אזלו ואשכחו האבן זיי געטראפן דארטן חד מלאכא האבן געטראפן א מלאך דדמי לטורא רברבא ער זעהט אויס ווי א גרויסע בארג א מלאך זעט אויס א גרויסע בארג ואפיק תלתין שלהובין מפומיה, דרייסיג שלהבות גייען אים ארויס פון מויל, אמר ליה, פרעגט אים רבי שמעון, אמר ליה רבי שמעון מה את בעי למעבד, וואס גייסטו דא טוהן? אמר ליה בעינא למיחרביה לעלמא, איך גיי חרוב מאכן די וועלט, פארוואס? זאגט ער בגין דלא שכיחי תלתין זכאין, ס'נישט דא קיין דרייסיג צדיקים אויף די וועלט, און שטייט אין פסוק ואברהם היו יהיה יהיה גימטריא דרייסיג, נישט דא קיין דרייסיג צדיקים אויף די וועלט, ממילא רבונו של עולם גייט חרוב מאכן די וועלט. אמר ליה רבי שמעון, האט רבי שמעון געבעטן במטו מינך, איך בעט דיך, זיל קמיה קודשא בריך הוא, גיי צום אייבערשטן און ואימא ליה זאג אים, בר יוחאי שכיח בארעא, בר יוחאי איז אונטן, בר יוחאי איז דא דא אונטן. אזל ההוא מלאכא קמיה דקודשא בריך הוא, די מלאך איז צוריק געגאנגען צום באשעפער, ואמר ליה, מרא דעלמא האט ער געשריגן, מרא דעלמא גלי קמך מאי דאמר לי בר יוחאי, די ווייסט דאך וואס בר יוחאי האט מיר יעצט געזאגט? אמר ליה קודשא בריך הוא די אייבערשטער האט געזאגט זיל אחרביה לעלמא ולא תשגח בבר יוחאי גיי מאך חרוב די וועלט און מאך זיך נישט וויסנדיג וואס בר יוחאי האט געזאגט דערציילט די זוהר קדוש אתא חזייה רב שמעון למלאכא האט אים געטראפן נאך אמאל די מלאך דא אמר ליה האט אים געזאגט די ציסט אפ פון דא טאמער נישט ווארף איך דיר אזוי האט רב שמעון געזאגט איך ווארף דיר ווי עוזא ועזאל זענען וואס די גמרא זאגט אין יומא אז דארטן קשורים בשלשלאות של ברזל בהרי חושך דארטן ווי צוויי מלאכים מ'האט אראפ געווארפן

איז גענוג צוויי שנאמר על פי שני עדים יקום דבר, ואין דבר אלא עולם דכתיב בדבר השם שמים נעשו, און ואי לית תרין אז ס'איז נישטא קיין צוויי צדיקים אפילו הא אית חד ואנא הוא וצדיק יסוד עולם, זאגט דער זוהר הקדוש ביה שעתא קל מן שמיא נפק, דעם גלייך איז ארויסגעגאנגען א בת קול פון הימל ואמר זכאה חולקך לר' שמעון, דקודשא בריך הוא גזר לעילא ואת מבטל לתתא. זאגט אשריך רבי שמעון דער רבונו של עולם גוזר דו ביסט אלס בוודאי עלך איתמר רצון יראיו יעשה די כוחות אדירים וואס מיר האבן נישט קיין השגות די אלע כוחות קומט צו אונז אלעמען אין דעם טאג אין דעם לג בעומר אונז דארף מען נאר זיך אנטון אין דעם קודשא בריך הוא גוזר מלעילא ואת מבטל מלתתא איז אויפן גרעסטן פארנעם אין דעם טאג דער מנחת יצחק

וואס איז די אבן אבן טובה איז געווען בצווארו? וואס איז בצווארו? וואס איז וואס וואס טוט עס אין צוואר? און כל חולה רואה אותו מיד מתרפא. אין אין אין כיוון שנפטר מן העולם, און דער אייבערשטער האט עס אויפגעהאנגען אין גלגל חמה, וואס זוכט עס אין גלגל חמה? וואס זוכט עס דארטן? וואו ווי קומט עס אין גלגל חמה? וואס איז זאגט ער א מורא'דיגע ווארט הרב ווייס, ער זאגט אזוי, אבן טובה איז תלויה בצווארו של אברהם אבינו, אין די מויל פון דעם צדיק איז דא א כח, צוואר איז דא איז דא א מויל, אין די מויל האט די צדיק א כח א אבן טובה וואס כל חולה רואה אותו מיד מתרפא, די צדיק זאגט א רפואה ווערט א רפואה שלימה במהרה, רבי שמעון האט אזוי געמאכט, תראה ס'מאיר, וואס ער האט געזאגט איז געווארן, כל חולה רואה אותו מיד מתרפא, דאס איז די אבן טובה וואס ליגט ביי אברהם אבינו מיינט מען ביים צדיק, כל חולה רואה אותו מיד מתרפא. כיוון שנפטר מן העולם, נאכן זיך גייט אוועק פון די וועלט, ווי דאס תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה, וואס הייסט די זון מאכט דאך א מחזור א גאנץ יאר, זי האט דאך א וועג וואס זי גייט ארום א גאנץ יאר, און ווען ס'קומט די יאר, ס'ענדיגט זיך א יאר, שטייט זי אויפן זעלבן פלאץ וואס איז געווען יענע יאר אין די צייט. זאגט ער תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה דער כח פון דעם צדיק הרואה אותו מיד מתרפא דאס איז בגלגל חמה אין דעם טאג וואס ער איז אוועק פון דער וועלט נפטר מן העולם תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה איז במילא ווען מען קומט אן אין דעם טאג איז דארטן דער כח פון כל חולה רואה אותו מיד מתרפא דארטן ליגט דער כח פון די אלע ניסים וואס רבי שמעון האט געזאגט גזרנא תיבטל גזרנא תיבטל דאס איז געמאכט די גאלע וואס איז מבטל די אלע גזירות דאס ליגט אין די גלגל חמה אין דעם טאג ליגט דאס אין דעם טאג אין ספרי, שטייט דאך אין פרשת עקב פיסקא ל"ח, ווערט געברענגט אין ספרי וואס רבי שמעון רבי שמעון בר יוחאי אליינס האט געשריבן, שטייט אין ספרי אזוי, יעקב אבינו איז אנגעקומען צו לבן, שטייט ויברך השם אותך לרגלי, ביי לבן איז געווען א ברכה וועגן יעקב אבינו. יוסף הצדיק איז אנגעקומען צו פוטיפר, איז געווען א ברכה ביי פוטיפר, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. יעקב אבינו איז אנגעקומען קיין מצרים, האט זיך אפגעשטעלט דער הונגער, יעקב אבינו איז אנגעקומען קיין מצרים האט זיך אפגעשטעלט דער הונגער עס האט געדארפט זיין זיבן יאר הונגער און עס איז געווען זה שנתיים נאר צוויי יאר און און עס האט געדארפט זיין נאך פינף יאר עס איז נישט געווען עס איז נישט געווען נאך פינף יאר פארוואס יעקב אבינו איז געקומען געווען א ברכה איז חכמים זאגן דארטן אין ספרי און נאך וואס יעקב אבינו איז ארויף אין הימל, איז צוריק געווארן די הונגער. צוריק געווארן די אינגעל! הערט רבותי, ר' שמעון בר יוחאי אומר, אין זה קידוש השם, ס'איז נישט קיין קידוש השם אזוי צו זאגן. אז וואס? אז ווען יעקב אבינו איז ארויף אין הימל, איז געווארן צוריק די הונגער? אין זה קידוש השם אזוי צו זאגן. ווייל ווען די צדיק גייט ארויף אין הימל ווערט, בלייבט די זעלבע כח, נאך שטערקער. אין זה קידוש השם זאגט ר' שמעון בר יוחאי צו זאגן, אז ווען די צדיק גייט ארויף, איז געווארן אויס כח. נאר די טייטש איז אז די אלע כוחות וואס מען האט געזעהן און וואס מען זעהט דא אין זוהר הקדוש וואס רב שמעון וואס מ'האט נישט קיין השגות וואס דא איז געווען איז די אלע כוחות איז כסדר ווייטער די כסדר ווייטער אוי אוי כסדר ווייטער מיט מיט אויפן גרעסטן פארנעם אויפן גרעסטן פארנעם וואס איז נאר שייך אז די זאגט רב שיעלע קאמינקער האט געזאגט אמאל פארן שינאווער רב מיט א וואס איז דאס יום כיפור איז אריינגעגאנגען אהרן הכהן אין קודש קדשים אהרן הכהן דאך ידוע איז הוד יא אברהם יצחק יעקב משה איז נצח און אהרן איז הוד אהרן איז הוד ווי איז אריין אין קודש קדשים וואס איז הוד שב הוד שבהוד דאס איז לג בעומר בר יוחאי בקודש הקדשים הוד שבהוד איז ווי די כהן גדול לפני ולפנים זעמער אלע

מוז ער אונז פטר'ן, ער קען דאס מוז ער אונז פטר'ן. זאגט אזוי א נעשה אדם איז נאר נאמר בעבורך, נאר וועגן דיר, נאר וועגן דיר, נאר וועגן רבי שמעון בר יוחאי נעשה, נו מוז ער אונז פטר'ן. מן הדין. און דאָרטן האָט דער רב יצחק לאַנדאָ ברענגט אין די גאַבעס פון בעלזער רב זכרונו וואָס ער ברענגט אַראָפּ הרב מענדעלסאָן די אַלטע רב מענדעלסאָן רבי בנימין מענדעלסאָן געווען ביים בעלזער רב זכרונו וואָס האָט אים געזאָגט אַז די ערשטע בעלזער רב האָט אמאָל געזאָגט אַז לג בעומר דאָס איז די גרעסטע טאָג אין יאָר די גרעסטע טאָג אין יאָר איז לג בעומר האָט רב שיעלע בעלזער אים גלייך געבעטן איז גיב מיר אַ ברכה גיב מיר אַ ברכה די מען דאַרף אַריינגיין אין די ענינים רמח ושסה די גרעסטע טאָג אין יאָר לג בעומר רב שמעונ'ס טאָג אוי וואסערע ניסים מופתים וואס מען זעהט דא איז דאך לאין ערוך און דאס איז פאר יעדן איינעם אין סמעל מעשה וואס דער אין דער א גרויסע עולם אין ירושלים האט דאס מיטגעלעבט דאך דארטן אין די קהילה בפרט אין תולדות אהרן א אידענע פאר אפאר יאר צוריק א אידענע וואס זי האט געפילט א פרעש אויפן אויג געפילט לחצים א פרעש א שטארקע פרעש אויפן אויג און בד בבד טאג טאג האט אנגעהויבן די ראי' איז שוואכער און שוואכער און שוואכער צו ווערן. ס'איז געווארן שוואכער און שוואכער. בקיצור, דאקטוירים האבן נישט געטראפן גארנישט, האט מען מחליט געווען צו מאכן א סי טי. און די סי טי האט מען געדארפט מאכן לג בעומר. ס'איז געווען לג בעומר אינדערפרי איז זי געגאנגען און געמאכט דעם סי טי אינדערפרי, און די תוצאות פונעם סי טי האט געדארפט זיין פֿיר און צוואַנציק שעה נאכדעם. זי האט געמאכט דעם סי טי און זי איז געלאפן גלייך נאכדעם כאפן דעם באס, זי האט געוואלט כאפן די הדלקה פון תולדות אהרן דארטן אין מירון. און זי אנגעקומען דארטן האט זי געקוקט אויפן הדלקה, זי האט נעבעך אין קאפיטל תהילים אויך נישט געקענט קוקן קיין קליינע אותיות, איז איר די ראי' געווארן שוואכער, געקוקט אויף די הדלקה און געוויינט, זיך אריינגעשטופט אין די מערה און געזאגט תהילים פון פאר אפאר יאר צוריק. צומארגנס אינדערפרי זי הייבט זיך אויף, נישטא קיין פרעשור און זי זעהט נארמאל, נישטא קיין פרעשור און זי זעהט נארמאל, זי האט זיך געדארפט יעצט אפנעמען די תוצאות פונעם סי-טי ביים דאקטאר. תוצאות פונעם סי-טי. זי איז געלאפן צום דאקטער, נאך איידער וואס זי האט געזאגט וואס זי פילט, אז זי פילט זיך ברוך השם גוט, איידער זי רעדט א ווארט האט דער דאקטער געזאגט, הער זיך איין דא האסטו די תוצאות פונעם סי-טי, די מצב איז אונטערן אויג איז דא א בצקת, א שארפע בצקת, א שארפע מסוכנ'דיגע בצקת, זאלסט וויסן אז דו מוזט א וויכטיגע אפעראציע, ווייל דו קענסט יעצט גיין אין די גאס, קענסט גיין, ווי דאס קוקט דא אויס קענסטו גיין אין די גאס און פלוצלונג אויפהערן צו זען. פלוצלונג אויפהערן צו זען. א שארפע בצקת דריקט דארטן אויפן אויג און ס'איז א מסוכנ'דיגע זאך דארף דארט. האט זי אים געזאגט, אבער איך ווייס נישט, איך בין היינט אויפגעשטאנען איך זע נארמאל, נארמאל! איך פיל גארנישט קיין פרעשור, איך בין. זאגט איך ווייס נישט וואס דו רעדסט. זאגט זי, אבער איך זע נארמאל! איך ווייס נישט. האט ער געזאגט, הער זיך איין, איך קען דיר ארויסלאזן נארמאל פאר היינט בתנאי, אז דו קומסט דא יעדע וואך אויף א בדיקה. און ס'איז סכנה צו פארשיסן צו געזונדע. איינמאל א וואך וועסטו צוריקקומען אויף א בדיקה געזאגט יעצט הייסט עס געווארן ביסט א שגץ רע, אזוי געווען זיבן וואכן ביז שבת נחמו, נאכדעם האט ער געזאגט גיי געזונטערהייט. אבער די מעשה האט זיך געענדיגט אין תולדות אהרן ווייסט מען די מעשה, די מעשה האט זיך נישט געענדיגט מיט דעם. די מעשה האט זיך געענדיגט ניין חדשים נאכדעם לג בעומר האט זי געהאט דעם ערשטן בן זכר נאך יארן. פארשטייט ר' שמעון באצאלט א ישיבה דאס איז אזוי ביי איין הילפער פון אלע זייטן. איר פארשטייט? צו ר' שמעון מען דארף נאר אריינגיין, מען דארף אריינגיין, אריינגיין אינעם הייסן קאכעדיגע טאג אריין. געדענק איז געווען א, פאר אפאר יאר צוריק, ווען איז געווען, תש"ע עין חית איז געווען, יא עין חית, געווען דעמאלטס בחלוק אין צפת, איז דארטן איינער פון, איז דארטן געווען איינער פון מאור חיים פון צפת, דארטן אויך די גאנצע עולם האט געוויסט, ערב פסח איז געווען א געפערליכע עקסידענט,

צוויי וואכן פאר לג בעומר איז געווען, זענען טאטע מאמע געפארן צו מירון, און זיי האבן געוויינט, און זיי האבן געבעטן רבי שמעון אז ער ווערט דריי, מען דארף אים חלק'ען, אונז וויל מען אים דא חלק'ען ווען ער גייט אויף די פיס, און נישט און נישט אן עקירה, אונז ווילן אים דא ברענגען ווען ער גייט אויף די פיס. לאמיר נישט מאריך זיין רבותי, ער איז געקומען מיט א אמבולאנס, מיט א דאקטאר, אבער געגאנגען אויף די פיס איז ער. האט זיך אויפגעכאפט ווי ביי די הכרה, ער איז געקומען דארטן אויף די פיס. פארשטייט זיך דארטן געדרייוועט, די אלע ניסים דאס איז דאך מדי יום ביומו, קען איינער קען מתאר זיין וויפיל וויפיל וויפיל עקרות ווערן נפקד אין אזא טאג, און אז די של"ה הקדוש שרייבט שוין דארטן על מקום אש להבת שלהבת דארטן כמה ניסים אירעו שם כמה ניסים אירעו שם, אזא טאג איז וויפיל רפואות עס ווערט אין דעם טאג, אונז דארף מען נאר אריינגיין אין בילד, אונז זאל מען אריינגיין אין דעם טאג, אונז זאל מען אריינגיין אין א הייסן טאג אריין. ער איז דאך יודע כל הנסתרות, ער ווייסט, ער ווייסט, ער גיט א ליין א מ א, ער גיט א ליין אפ איינער וואס קומט דארטן צו איינער וואס מאכט אויף די תהלים אין א אנדערע שטאט, ער גיט, ער גיט זיך מקשר צו רבי שמעון, רבי שמעון גיט אים א ליין אפ, צדיקים במיתתם קרויים חיים, זיי ליינען די לעבעדיגע, קרויים חיים, ער ליינט אפ וואס דו ווייסט יא און וואס דו ווייסט נישט, יודע כל הנסתרות, ס'דא אסאך וואס ווייסן נישט וואס צו בעטן, ס'דא אסאך וואס האבן נישט געוויסט יענע יאר וואס צו בעטן, אבער רבי שמעון האט יא געוויסט, ביטל כמה גזירות, יבטל כל הגזירות. פארשטייט, מען גיט א גיי אריין אין הייסן טאג אריין, ווייל מ'האמערן דאך דא.

ואחד מלמד עליו זכות, ניצול! ווערט ער געראטעוועט. ווער איז דער אחד מלמד עליו זכות? ווען ס'איז תשע מאות תשעים ותשעה מלמדים חובה און זאגט עיין ר' שמעון ער זאגט יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין. ער איז אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף ער איז דער מלאך, ר' שמעון איז דער מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו, נעמט ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר. ר' שמעון איז דער לויער אויף יעדן מצב. ר' שמעון אבער ווי האט איר געמאכט אז מ'זאל נעמען ר' שמעון אלס א לויער? דו דארפסט אבער מסדר זיין די טענות. ווי שרייבט דער קאזשיגלאווער רב אין פרשת נח אין ארץ צבי דארטן א גאנצע א גאנצע דאס אבער אין איין ווארט זאגט רבי שמעון שטרינגל יכול אני לפטור כל העולם כולו מן הדין נו נו ווי איז דאס דו דארפסט דארטן אריינגיין דו דארפסט נתבטל ווערן צו אים דארפסט האבן אחיזה אין אים גיי קאך אין הייסן טאג אריין ער איז מסביר דארטן א פאר מימרות קוקט אריין דארטן אין פרשת נח און דאס יעדער איינער נאך אמאל ווי גערעדט יעדער איינער אין יעדן פלאץ רשב"י לכל, אפילו לפחותים פאר יעדן איינער, רשב"י לכל אין די גאנצע וועלט, רשב"י לכל אויף אלע פראבלעמען, רשב"י לכל ער ברענגט א גאנצע אישי, ווי האט דער דברי שמואל דערציילט, דער דברי שמואל פלעגט מפליא זיין די מעשה, זאגט אזוי אז ס'איז געווען עפעס א אשה עשירה געקומען דארטן און זי האט ארויסגעשיקט א שיף, א שיף מיט סחורה אין ים, און זי האט געדארפט רחמים דער זאל נישט דערטראנקען ווערן די סחורה, און ס'זאל אנקומען בשלום, און ס'זאל מצליח זיין, שוין, זי האט.

אוי יעדער איינער, נאר מ'דארף, לאמיר נאר אריינגיין דעם טאג. צו יעדער איינער אין יעדן פלאץ, ווי איז דא געווען דער ר' מאיר אידא העלט, די עולם קען אים דא.

לג בעומר פריער איז דארטן אין מאנרא דארטן א יונגערמאן וואס האט צען יאר נישט געהאט קיין קינדער, און פאר מ'האט זיך גענומען זאגן תהילים, האט זיך גענומען זאגן תהילים אויך אין די נעכט, האט ער פארדעם מקבל געווען אויף זיך אז טאמער וועט ער האבן א אינגל צו ער געבן א נאמען שמעון, און דעמאלטס האט ער אנגעהויבן צו זאגן תהילים, שוין נײַן חדשים נאכדעם פאר האט ער געהאט א אינגל, ער האט נישט געקענט קומען דא צו פארן, ער האט נישט געקענט קומען דא צו פארן, האט ער געשיקט ר' מאיר אידא מיט א טיקעט ער זאל פארן קיין מירון דאנקען, אפדאנקען אויפן נס.

ווייל פון די אלע מעשות וואס מען רעדט דא, קען מען מיינען אז עס איז נישט קיין ילוד אשה. רבי שמעון בר יוחאי איז א ילוד אשה. און פארקערט, מען פארט קיין מירון זען ווי א ילוד אשה קען אנקומען. דאס פארט מען קיין מירון. ווי אהין קען אנקומען א ילוד אשה. פארשטייט זיך רבותי, אז די אלע זאכן וואס מען האט שוין פריערט גערעדט, דאס איז א חתונה, דאס גייט מיט א שמחה. און ווי דער חידא ברענגט, מען ברענגט ירבה בשמחה לכבוד רשבי, עס דארף זיין גאר גאר פרייליך, א ספעציעלע שמחה ווי ס'ידוע די מעשה אז רבי שמעון איז זייער זייער זייער אז מען זאל זיין דא פרייליך אין דעם טאג, אוו אוו, ירבה בשמחה און ממילא דאס איז א חלק פון די עשיה רבותי, פארגעסן פון אלץ און אנהויבן צו טאנצן. ירבה בשמחה לכבוד רשבי זכותו יגן עלינו, כי הוא יום ההילולא שלו, דער חידא און ער זאגט ונודע שרצונו שישמחו ביום זה. מען רעדט נישט דווקא אין מירון, איבעראל, ער וויל מען זאל זיך פרייען אין דעם טאג. זאגט ער ויש מי שנהג לעשות לימוד בליל לג בעומר בעשרה ללמוד שבחי רשבי המפוזרים בזוהר ואידרא זוטא והוא מנהג יפה. צו די שלה הקדוש ברענגט אויכעט וועגן דעם שמחה, עס איז שמחה אין דעם טאג, די שמחה זאגט ער על מקום, ער האט א לשון ווי די שלה הקדוש שרייבט שוין, על מקום אש להבת שלהבת, ציונו הטהור של רשבי לומדים הזוהר באימה ויראה ודביקות גדולה, כי כמה ניסים יארעו שם,

אויך שרייבט דער שלה הק', ס'איז בדוק ומנוסה, דער ניצן איז אפגעשאסן. בדוק ומנוסה, א געדעקטע, א געפארדיקע טשעק. מיט א שמחה, מיט א יראת שמים. ער זאגט אויך ביראה גדולה וואס שטייט אין יערות דבש אויך, ער זאגט, מען האט נישט קיין השגות. רבי שמעון'ס נשמה איז ארויף אויבן זאגט ער, איז דעמאלטס איז געווען א הילולא, זאגט היה למעלה הילולא, ער זאגט, וואס איז געווען בחינת הנערה באה אל המלך. דער נשמה פון רבי שמעון איז הנערה באה אל המלך. ס'איז א חתונה, א חופה. און וראוי זאגט ער לכל איש הירא וחרד לשום אל ליבו יום ההוא לשוב בתשובה, וויסן אין דעם טאג זיין מער מיט יראת שמים, כי זכות רשבי מסייעת לבא לטהר ולא לבלות זמן בעוונותינו הרבים בהבלי עולם אשר הוא לצדיק לצער, אין דעם טאג ס'איז א חתונה אויבן, פארשטייט זיך א גרויסע טאג, ר' שמעון'ס טאג, דאס איז דאס איז די ווארט, ר' שמעון, מ'גייט אריין אין ר' שמעון.

אז זאגט יאנקעלע, דו גיי צו דעם שכן נעמען א ארטיק, חאצקעלע דו גיי צו דעם שכן נעמען א ברויט, דא דרוקט מען יעצט דאללערס, מארגן האב איך גאנץ בני ברק דא, איך קויף דא אויף גאנץ בני ברק, נישט קיין ארטיקן דא. פֿיר און צוואַנציק שעה דאס איז דער טאג איך רעד דא כל יומא ברשותי קיימא רבי שמעון זאגט ס'איז מיין טאג, ליגן שוין קיין אנדערע פוסטע נארישקייטן, מיין טאג איז די תחיית המתים ווען געפראוועט אין דעם טאג. וואס נישט, די גאזאלן די דעלי בוטל אלצדינג מאכט מען. די סגידי אדיטי זיך אן אין דעם. גיי אריין אין די עניינים.

אבער דאס אלס גייט נאר מיטן שמחה, מיטן פלאקער. ר' עלע ראטה האט דערציילט אז ער איז געווען דער משמש בקודש לפני ולפנים ביי ר' שלומקע זווילער, האט ער געזאגט ס'איז געקומען די באס וואס איז געפארן קיין מירון, אזוי האבן זיי ר' שמעון ר' שלומקע איז געפארן מיטן באס, מיט די באס איז געשטא זיך אפגעשטעלט דארט אין ראפאפארט לעבן די דירה פון ר' שלומקע, און און ר' שלומקע האט געבעטן פון ר' עלע ראטה אז ס'וועט ווערן פול די באס זאל ער אים זאגן, ער גייט אריין זיך צושפארן. זיך אראפלייגן, זיך אראפלייגן. שוין, ווען ס'איז געווען פול די באס, איז ר' עלע אריינגעגאנגען מודיע זיין, האט ער געזאגט, דער, דער קישן איז געווען נאס פון טרערן. די קישן איז געווען נאס פון טרערן, אבער ער זאגט, ווי ר' שלומ'קע איז ארויפגעגאנגען אויפן באס, האט ער געזאגט, חברה, מ'פארט צו ר' שמעון אוודאי מיט א שמחה! פארן צו ר' שמעון נאר מיט א שמחה! און ער האט געזאגט, ר' עלע, אז ברוח קדשו, ס'איז רוח הקודש געווען, ער האט מרגיש געווען אז ר' עלע פאסט, האט ער אים זיך געהאלטן טאקע אינמיטן פאסטן, האט זיך געגעבן א דריי צו אים, עלע, דו פאסט? מען פארט צו רבי שמעון איז יום טוב געהייסן אים גלייך אויספאסטן אינמיטן טאג, מען פארט צו רבי שמעון איז יום טוב אויספאסטן, איך מיין צו זאגן דאס גייט מיט א שמחה מיט א שמחה מיט א שפרינג, אזוי גייט דאס, פונקט ווי ביי א חופה, מען וויינט און מען שפרינגט און מען טאנצט און מען זאגט תהילים און אלצדינג, דאס גייט אזוי. און טאקע די וואס האבן די זכיה מען קומט ארויף צום גרויסן גרויסן אוי צום גרויסן הייליגן רב שמעון הייליגן רב דוד'ל בידערמאן רב דוד'ל דעמאלט האט מען געוויסט פון צווישן פסח און שבועות נישט נישט געקענט אריינגיין ווייל ער איז נישט געווען דא און געפארן קיין מירון צוויי וואכן איז מען דעמאלט געפארן פֿאַר צוויי וואָכן איז געווען דער וועג, מע איז געפֿאָרן מיט פֿערד און וואָגן, עס האָט זיך אָפּגעטאָן דאָרטן, איז רב דוד האָט געהאַט אַ שכן, וואָס עפּעס איז געווען קראַנק, האָט ער אים געזאָגט, פֿאָר צו רב שמעון. האָט ער געזאָגט, איך בין שוין געווען, פֿאָר נאָך אַ מאָל. זאָגט ער, איינער איז קראַנק, גייט ער צום דאָקטער, און ער בלײַבט קראַנק, בלײַבט ער אין שטוב, גייט ער נאָך אַ מאָל צום דאָקטער. דער דאָקטער איז רב שמעון. דאָקטער איז רב שמעון. ער ברענגט דער אמעריקאנער ראחמיסטריווקער זאל זיין געזונט און שטארק און דערלעבן משיח'ן, ער ברענגט וואס איז געווען מיט אים, ער זאגט ער איז געווען תש"ד, תש"ד איז ער אלט געווען צוועלף יאר, זאל זיין געזונט, און שוין מער אביסל, בכל אופן ער איז געווען דעמאלטס קראנק אין א מחלה וואס ער האט ער איז געלעגן אן קיין הכרה. און מ'האט מרעיש עולמות געווען פאר אים, און מ'איז וועגן אים געפארן קיין מירון. מ'איז געפארן קיין מירון, איז זיין טאטע, רבי יוחנ'טשע, האט זיך מח, האט זיך מקבל געווען אז ער וועט ווערן געזונט נעמט ער אים קיין מירון, גלייך. און זיין מאמע איז געפארן קיין מירון, און זי האט דארטן געגעבן ח"י ראטל, וואס איז געווען ח"י ראטל? בקיצור מ'האט דארטן געריסן וועלטן אין מירון פאר אים, שרייבט ער אזוי אין ספר, אין דעם נייעם ספר אמרות טהורות, זאגט ער, זאגט ער אז אינמיטן לג בעומר,

ווען זאלן האבן שכל וואלט דאך יעדער איינער געפועלט פאר זיך, ר' שמעון איז דאך א פלאץ פאר אלעמען. און נאכדעם האט ער געזאגט אזוי, אז נאך מירון איז נישטא וואס צו הערן און צו רעדן, ווייל אין מירון לאזט מען איבער דעם פעקל, און ווער ס'פילט ער האט נאך א פעקל איז דאס א סימן אז אין מירון איז ער נישט געווען. נאך מירון איז נישטא וואס צו הערן און צו רעדן, ווייל אין מירון לאזט מען איבער דעם פעקל, און ווער ס'פילט אז ער האט נאך א פעקל איז דאס א סימן אין מירון איז ער נישט געווען.

ווייל ער ציט זיך אט אהין, איז דא איינער וואס איז אינטער די בנין פון לעקטער קאמפאני און ס'איז אים טונקל ווייל ער האט נישט געצויגן גענוג ווייער, קענסט די זעהט צו והמבין יבין, קען זיין אין מירון פון דערווייטענס און דא זיין אבער זיין ביי ר' שמעונ'ען. אוי זיין ביי ר' שמעונ'ען. זיין דא. דער ר' מאיר אידא כ'האב פריער דערציילט א מעשה פון אים, דער ר' מאיר אידא, ס'איז געווען די מעשה וואס איך דערצייל אייך יעצט, פלעגט מען דערציילן ביז פאר צוויי יאר צוריק זענען זיי ביידע געזעצן ביי די מעשה, יבדל לחיים, מעשה שהיה כך היה, געווען עפעס א מורא'דיגע מעשה, דער ר' מאיר אידא ער זיצט שוין יא עד היום הזה זיצט ער יעדן טאג דריי אזייגער פארטאגס זיצט ער שוין דארטן אין בית מדרש אין מאנראו, אין קרית יואל, זיצן דארט אין בית מדרש יעדן פון דריי אזייגער פארטאגס. אבער מען רעדט דא פון יארן צוריק, זיי זיצן שוין פון נאכן חתונה האט ער געהאט א חברותא פון דריי אזייגער פארטאגס, האט ער געהאט א חברותא מיט א צווייטן אינגערמאן וואס האט געהייסן ר' פנחס לייביש, ר' פנחס לייביש. תשנ"ג, תשנ"ג, די צוויי חברה פלעגן זיצן און דערציילן די מעשה. פאר א קהל גדול. תשנ"ג האט דער ר' פנחס לייבוש'ס רעבעצן ערב פסח געקלינגעט ר' מאיר אידא, זי האט געפרעגט איר ווייסט וואס טוט זיך דא? האט ער געזאגט ניין איך ווייס נישט אויף וואס איר רעדט, וואס וואס וואס, האט זי אים געבעטן אויב ער קען אריבער קומען, ער איז דאך א חברות'דיגע, ער איז אריין געקומען דארטן געווען ערב פסח, דער אייבערשטער זאל אפהיטן, ר' פנחס לייבוש דער חברות'דיגע ליגט אזוי שוואך אין בעט, אפגעשוואכט געפערליך. און ס'איז אנגעקומען דארטן די תוצאות פון די בדיקות פון די טעסטן אז מ'האט מגלה געווען ביי אים יענע מחלה אויף א געפערליכן אופן אז דאקטוירים האבן געזאגט ס'איז נישטא וואס צו טון און מען קען נישט אנהייבן צו טון און זיי האבן געזאגט אז ביז צוויי חדשים איז ער נישט דא איז ער נישט דא איז נישטא וואס צו טון און איר פארשטייט אליין ווי ר' מאיר אידא האט זיך געפילט וואס קען מען מחזק זיין וואס קען מען רעדן ר' מאיר אידא האט דעמאלטס געשריגן יא לג בעומר מיר קומען צו מירון מיר זענען מירון זיי פלעגן קומען יעדן יאר אין מירון אויף לג בעומר

און פנחס לייביש, זיי האבן דאך געוואוסט אז ער האט נישטא וואס צו פארלירן, טוהן האט מען גארנישט, מען האט גארנישט געמאכט קיין שום השתדלות מיט אים, מען האט זיך נישט מטפל געווען בכלל מיט אים, מען האט גארנישט געוואוסט, נישטא וואס צו טוהן, מאך נו נו, פארן אויף לג בעומר מירון, הין און צוריק, האט ער באשטעלט א טיקעט, און געקומען דא קיין מירון, דאס איז געווען תשנ"ג, דעמאלטס איז געווען,

שוין, מען האט אים דארטן איבערגעלאזט, ער איז דארטן געגאנגען די תפילין, פנחס לייביש, האט ער געזאגט, איך קום צוריק נעמען, פנחס לייביש האט אים געזאגט, איך פיל איך האב דא איבערגעלאזט דעם שטיינדל, איך האב איבערגעלאזט דעם שטיין, מאן האב איך דא איבערגעלאזט שוין. מוצאי שבת בזהירות האט מען זיך אנגעהויבן צו טאנצן דארטן אביסל, האט געדארפט אכטונג געבן אויף אים, תכלית נאך לג בעומר איז מען צוריק געפארן אהיים, מען איז צוריק געפארן אהיים,

ס'איז נישט די, ס'איז נישט דאס, ס'איז נישט די מסוכנ'דיגע זאך. ס'איז נישט דאס. אבער זיי האבן דאך פריער געזען, מ'האט דעמאלטס ארויסגענומען פון די, מ'האט ארויסגענומען שטיקלעך, און מ'האט אריבערגעשיקט אין אלע מדינות, אין קאליפארניע, אין פלארידע, אין די גאנצע וועלט, לוס אנדזשעלס, מ'האט געשיקט צו דאקטוירים דארטן. מ'האט אריבערגעשיקט. ערב שבועות קלינגט פנחס לייביש'ן מייער אידע, און פנחס לייביש האט געוויינט אויפ'ן טעלעפאן, מייער אידע האט געזאגט אז ער מיינט אז די נשמה פאלט אים ארויס. און נישט געוואוסט וואס ער גייט אים זאגן, האט ער אים געזאגט, ניין מייער אידע, ס'איז מזמור לתודה, ער האט געוויינט מזמור לתודה, ס'איז צוריקגעקומען תשובות פון איבעראל, ס'איז נישט דאס, ס'איז נישט יענע מחלה, ס'איז נישט יענע מחלה, היי פאר, פאר ערב פסח האט מען גערעדט, ס'איז נישט דא וואס צו טוהן, כאן קודם רשבי כאן לאחר רשבי, איז ר' שמעון, יכול אני לפטור את כל העולם כולו, כאן קודם רשבי כאן לאחר רשבי, רבותי, לג בעומר, דער טאג, ר' שמעון'ס טאג, ר' שמעון'ס טאג, אריינגיין אינעם טאג.

נישט געוואלט אפערירן, האט מורא געהאט, איז ער געפארן קיין מירון ענדיגן תהילים, אינמיטן תהילים האט ער אנגעהויבן צו הוסטן און צו ברעכן ארויסגעשפיגן בלוט און האט עס אויסגעבראכן, נישט געדארפט קיין אפעראציע. רבי שמעון איז דא אויף אלץ געזונט מיט נחת און פרנסה, פרנסה? ברכות אין ירושלמי אין ברכות פרק ט' הלכה ב', דף ס"ח, רב חזקיה בשם רבי שמעון רבי ירמיה אמר,

און ער נעמט א טשעק ביכל און שיקט אים ארויס א טשעק פֿופֿציק טויזנט דאלער, איז אריבער געגאנגען א צייט און ער קריגט פון באנק א א ער זעהט דעם חשבון באנק ער זעהט ס'איז ארויסגעגאנגען פון זיין חשבון פֿופֿציק טויזנט דאלער, ער זעהט וואס איז דאס פֿופֿציק? ער האט אסאך ארבעטערס אסאך דאס אבער ער האט קיינמאל נישט געהאט אזא רונדעכיגע נומער פֿופֿציק, וואס איז פֿופֿציק? פֿופֿציק? האט געבעטן פון באנק א פיקטשער פונעם טשעק. האט מען אים געשיקט א בילד פונעם טשעק, האט ער געזען אין דעם טשעק, אז ער האט געזען אז מרוב בהלה ווייל ער האט זיך געדארפט מהנה זיין יענעם, איז מרוב זריזות האט ער פארגעסן האט נישט גע'חתמ'ט רבי שמעון בר יוחאי, האט גע'חתמ'ט דעם אייגענעם נאמען, האט גע'חתמ'ט דעם אייגענעם נאמען, האט פארגעסן, מרוב בהילות. האט ער געזען אז ביי רבי שמעון האט מען געהאלפן אויף פופציג טויזנט דאלאר, און רבי שמעון קען עס שיקן אפילו דורך דעם יונגאטש אויכעט, אפילו דורך דעם צולייגער.

דא, דא איינער ביים שיעור דא יעצט, זיי זענען געווען ראש חודש אייר אין מירון יעצט פאר צוויי וואכן, און ער איז געווען זייער פארקלעמט פון געלט זאכן, ער איז געווען וועגן דעם געפארן, ער איז געווען ראש חודש, מען רעדט דא פון א יונגערמאן א תלמיד חכם, א תלמיד חכם א בן עליה.

מיט דעם ארויסגענומען פונעם פלאנטער. נישט גערעדט וועגן א גרויסע, נישט גערעדט וועגן צו א גרויסע סכום, אבער אבער ער איז געווען נעבעך פארקנאקט אין דעם, ער האט געזען, ער האט מיר געזאגט, ער האט געגעבן א קוק וויפיל אזייגער איז געווען דער שיחה שלא נענתה, פון ווען ער האט עס געבעטן, דעם אריינע אויס לטובה, ער האט געבעטן דעם סימן. פארשטייט ביי ר' שמעונ'ען. דאס איז יעצט פאר צוויי וואכן צוריק. רבותי,

ער זעט מען מאכט דא פאר איינעם א טעלעפאן, וויאזוי מען מאכט, ער האט געזען איינער פון בזק איז געקומען און געמאכט א לאך אין די וואנט, א לאך אין די וואנט, און ער גיבט אים א מכשיר טעלעפאן, זעט ווי יענער רעדט טעלעפאן אין די גאנצע וועלט, ווי אינטערעסאנט, קען רעדן אין טעלעפאן די גאנצע וועלט, ווי אזוי ער האט געזען, מען מאכט אים דארטן א לאך, און דער וואס האט דארט געמאכט דעם לאך, דער וואס האט דארטן אנגעארבעט, האט גענומען פון אים שפעטער דרײַ הונדערט דאלער. נו נעם דרײַ הונדערט דאלער פאר די ארבעט. דאס קאסט דרײַ הונדערט דאלער, איך האב דאך געזען וואס ער מאכט איך וויל עס אליינס מאכן. ער האט געמאכט א לאך אין די וואנט, נו ער האט גענומען א מכשיר ער וויל אויך אנהייבן רעדן, און ס'גייט נישט. האלא? איך קען נישט רעדן. וואס איז? ער האט אנגעהויבן צו מאכן אפשר גרעסער די לאך, ברייטער די לאך, מאכט אויבן די לאך, אונטן די לאך, שמעלער די לאך, ס'גייט נישט, האלא, מ'רעדט נישט. האט ער געפרעגט וואס דו טוסט, ער האט מיר געזאגט דו נאר דו, וואס דו מיינסט אין א לאך קען מען רעדן מיינסטו? מאכסט א לאך אין די וואנט קען מען רעדן מיטן מכשיר? מען דארף דא אריינלייגן חוטים, ווייער דארף מען דא אריינלייגן, ווייער אזוי קען מען רעדן אין טעלעפאן אז נישט קען מען נישט רעדן. כ'מיין צו זאגן מען עפנט אויף די הארץ איז נישט גענוג, מען עפנט אויף די הארץ ביי ר' שמעון, יעצט כאפ עפעס א קשר דארטן, מאך עפעס א קשר, א קבלה לכבוד ר' שמעון. בר יוחאי, מאך עפעס א קבלה אויף א גאנץ יאר, ווייער נישט קיין גרויסע, ווייער נישט קיין דיקע, ס'איז דינע ווייער, דינע חוטים, אבער נעם עפעס, אזוי וועסטו אריינציען ר' שמעונ'ען אין זיך אריין. מיר געזאגט דא א אינגערמאן, זאגט אז ער איז געווען א עלטערע אינגערמאן, און וואס איז אויך געווען עפעס א, געווען א גרויסע בעל חוב, און איז ארויפגעגאנגען יענע יאר אויפן בארג, און ער האט דעמאלטס מקבל געווען, אזוי האט ער זיך האט מקבל געווען, און ער האט געטראכט אויפן בארג און דארטן האט ער עס נאך תהלים האט ער עס גלייך מקבל געווען, מקבל געווען צו לערנען יעדן טאג צוויי בלעטער זוהר הקדוש, זיבן הונדערט צוואַנציק בלאט מקבל געווען יעדן טאג צוויי בלעטער, און ער האט עס געמאכט, און ער זאגט דאך דער געלערנט דער זוהר הקדוש איז דאך דא, דאס איז געלערנט מיט מתוק מדבש דער חלק המוסר, מוסר, זאגן אז חזון איש האט געזאגט אז די גרעסטע מוסר ספר דער זוהר הקדוש.

און נעמט עפעס מיט מיט רב שמעון און וואס יעדער איינער ער דער עלטער אינגערמאן אין געווען זוהר הקדוש יעדער איינער איינער זיך מקבל נישט גיין שלאפן פאר א בלאט גמרא ארום און ארום דא איינער מקבל ווייס איך אין די חבורה האט מען דא מקבל געווען ביי די חבורות אין די חבורה אין גיא חסון דא אין קעשן אין די חבורה אין גיא חסון ביז ראש השנה האלבע שעה יעדע וואך אור החיים הקדוש

און ער איז געגאנען אין די גאס אמאל, און אפגעשטעלט א טרעמפ, א היטש, א טרעמפ, און א כרכרה כבודה האט אים מיטגענומען, א כרכרה, א מלכות'דיגע כרכרה, ער איז ארויפגעגאנגען אויפן כרכרה און געפארן, ער איז אריינגעקומען אין שטאט אריין, ער גייט אראפ פונעם כרכרה, פרעגן אים די חברים, וואס דו ווייסט מיט וועם ער איז דא געפארן? ווער, ניין, ווער איז דאס געווען? זאגט אים, די קיסר!

עס איז דאך ער וועט אפפטר'ן אלע חובות אוועקנעמען אלע עונשים אלע זינגען דאך יכול אני לפטור את כל העולם כולו כאפ מיט אים עפעס א ראיה כאפ עפעס א קשר מיט אים דער ענין דאך דער לערנען די מאמרי רשבי אין דעם אין דעם מעת לעת די מאמרי רשבי שטייט אין יערות דבש רבי שמעון בר יוחאי ער איז דער וואס ער זאגט כל האומר דבר שמועה מפיו כאילו שפתותיו דובבות בקבר די גמרא אין יבמות צדיק ז די גמרא זאגט אין יבמות צדיק ז אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב אגורה באהלך עולמים וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים אלא אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם יהא רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה, דאמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר, איז מסביר די יערות דבש, וואס טייטש בשני עולמים? נאכזאגן דעם לשון, איר זאלט וויסן וואס איז דאס לג בעומר ווען דו לערנסט רבי שמעונ'ן, ווען דו לערנסט מאמרי רשבי,

איז אונז לאמיר זען יעצט איין מאמר, לאמיר זען איין מאמר פון רבי שמעון, לאמיר נישט אפהאלטן דעם עולם, לאמיר זען דא איין מאמר רבותי, רבי שמעון בר יוחאי, שטייט אין מדרש תנחומא רבי שמעון בר יוחאי, כל העוזר את ישראל כאילו עוזר את השכינה, איינער העלפט ארויס א אידן האט ער ארויסגעהאלפן די שכינה הקדושה, אזוי זאגט רבי שמעון בר יוחאי שנאמר, שנאמר די נביא זאגט אורו ארור יושביה

ווי מען גייט אריין איז רבי יצחק אין די רעכטע זייט, די רבי יצחק שטייט אין זוהר הקדוש איז דא אזוי, איין חלק איז אין פרשת ויחי אין ריש יוד ח, איין חלק איז אין פרשת בשלח דף סמך א, אבער די איך מיין דא די עיקר די צווייטן חלק, נו, די מעשה איז געווען אזוי, רבי יצחק איז אמאל ארויף געגאנגען צו רבי יהודה, רבי יהודה האט געזען עפעס עס זעט נישט גוט אויס רבי יצחק, האט ער געפרעגט וואס איז געשען מיט דיר? וואס וואס האט ער געזאגט ער פילט ער גייט פון די וועלט ער דארף גיין פון די וועלט רבי יהודה האט אים געגעבן א כאפ האט אים ארויפגענומען גלייך צו רבי שמעון ער איז ארויפגעגאנגען צו רבי שמעון זאגט די זוהר הקדוש רבי שמעון האט געזען ווי די מלאך המוות מרקד תחתיו אז די מלאך המוות טאקע שפרינגט ארום אונטער אים האט רבי שמעון אויסגערופן ווער ס'רגיל לבוא לכאן קען אריינקומען ווער ס'נישט רגיל דא אריינקומען זאל האט נישט וואס אריינצוקומען האט נישט געשאצט האט געמיינט צו זאגן די מלאך המוות זאל בלייבן אינדרויסן האט געהייסן פארמאכן די טיר די מלאך המוות זאל בלייבן אינדרויסן און שפעטער האט רבי שמעון בר יוחאי געשריגן צום רבונו של עולם

די צווייטע חלק רבותי הערט גוט וואס איז באותו ענין וואס שטייט אין פרשת בשלח דף סמך א', א רבי יצחק איז געגאנגען דעמאלטס אין די גאס און ס'האט אים געטראפן אן ארעמאן און די ארעמאן האט אים געבעטן האט אים געבעטן אז ער וויל צדקה ער וויל עפעס געלט ער וויל זיך מחיה זיין ער וויל עפעס עסן האט רבי יצחק ארויסגענומען א האלבע מעה האט אים געזאגט גיב א קוק איך האב נאר א האלבע מעה וואס טוט איר מיט דעם האט דער ארעמאן ארויסגענומען איך האב אויך א האלבע מעה און דו גיבסט מיר דיין האלבע האב איך צוזאמען א גאנצע וועל איך קענען קויפן א כיכר לחם. אז דו האסט מיר געגעבן דיין האלבע, איך האב אויך א האלבע, וויאזוי רופט מען דאס אן? מעטשינג. דו האסט מיר געגעבן דיין האלבע, מיט מיין האלבע וועל איך קענען קויפן א כיכר לחם. און רבי יצחק האט אים געגעבן די האלבע, זאגט די זוהר הקדוש, אז נאכדעם, נאך וואס רבי יצחק האט אים געגעבן די האלבע מעה, האט רבי יצחק געכאפט א דרימעלע אין נמנם און ער האט געזען ווי מען פירט אים אין א ים הגדול, ער ווערט דערטראנקען אין ים הגדול. ער ווערט דערטראנקען און ער שטרעקט ארויס די הענט, ער וויל ארויסגיין, ער קען נישט ארויסגיין.

און ווען רבי יצחק איז אויפגעשטאנען פון די דרימעלע, איז אים אריינגעפאלן די פסוק אין מויל, אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה'. א אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה', ווי די גמרא זאגט דאך אז פאלט אריין א פסוק אין מויל ווען מען הייבט זיך אויף און הרי זו נבואה קטנה. ווען סאווראנא פלעגט ווייזן דעם שטיקל זוהר הקדוש פאר די אינגעלייט פלעגט ער זיי שרייען, גרעסער ווי רבי שמעון איז נישטא אין די וועלט! און גרעסער ווי רבי יצחק א תלמיד ווי רבי יצחק איז נישטא אין די וועלט, אבער דו זעסט מ'האט געמוזט דעם ארעמאן, מ'האט געמוזט דעם ארעמאן, דעם ארעמאן טייטש איז יא יא דאס איז דערפאר גאנץ די גרויסע סגולה חי רוטל, און ווי מ'שמועסט שטענדיג איז ער חי רוטל גוטע ווערטער, יא צו חי דחיפות זיך שטופן אכצן מאל יענער זאל קענען אטעמען, דארט אין מירון, געבן חי נשימות פאר יענעם, זיך שטופן אזוי אכצן מאל.

פארוואס שטייט לאימו פאר זאגט די אבן עזרא אויפן פלאץ פארוואס שטייט אימו פאר אביו ווייל ברוב לעבט די זכר מער ווי די נקבה די אביו לעבט מער פון אימו און דערפאר שטייט לאימו פאר לאביו מען רעדט וועגן טומאת מת אימו פאר אביו ווייל על פי רוב לעבט די זכר מער פון נקבה פרעגן אלע די קשיא אויף דעם אבן עזרא א סוף נאך פאר שני פאר שני האבן מיר נעכטן געליינט שטייט ביי כהן גדול אז ער טאר זיך נישט מטמא זיין שטייט לאביו ולאמו לא יטמא, פארוואס שטייט אביו פאר אמו? אויב דו זאגסט אז די אביו לעבט מער פון אמו, לעבט לענגער, וועגן דעם שטייט דארט לאמו לאביו, פארוואס דא שטייט לאביו פאר לאמו? זאגט ער אזוי, די גמרא זאגט אין ראש השנה אז רבא ואביי, ראש השנה י"ח, די גמרא זאגט רבא ואביי מדבית עלי קאתו, רבא ואביי זענען געקומען פון בית עלי, בית עלי איז געווען א גזר דין שיש עמו שבועה מרבית ביתך ימותו אנשים זאלן שטארבן אינג, און אלע זענען געשטארבן ביי די אכצן. אבער זאגט די גמרא, רבא האט עוסק געווען אין תורה האט ער געלעבט וויפיל? נישט אכצן נאר פערציג יאר. אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים וויפיל האט ער געלעבט? זעכציג יאר. איז טייטש איז דאס אז גמילות חסד איז מאריך ימים. גמילות חסד איז מאריך ימים. די גמרא זאגט דאך אימותיהן של כהנים גדולים היו מספקות מים ומזון פאר די רוצחים. די מאמעס פון די כהנים גדולים פלעגן דאך ברענגען מים ומזון פאר די רוצחים פארוואס זיי זאלן נישט בעטן אויף די מענער זאלן שטארבן. ווייל זאלן נישט בעטן אויף ווייל די רוצחים זאלן נישט בעטן אויפן כהן גדול זאל שטארבן. און ממילא קומט דאך אויס אז די מאמע פון כהן גדול האט דאך געמאכט חסד, איז דאך מאריך ימים, איז דערפאר שטייט לאביו פאר לאימו דא ביים כהן גדול. ביים כהן גדול אפילו שטענדיג טאקע על פי רוב איז א זכר חי יותר מנקבה, דערפאר ביי כהן הדיוט שטייט לאימו פאר לאביו, אבער ביי דעם כהן גדול, ביי דעם כהן גדול, וואס די, וואס די אימותיהן של כהנים גדולים האבן דאך געמאכט חסד, היו מספקות מים ומזון, און דאך איז מען דאך מאריך ימים, און דארטן איז לאביו פאר לאימו, אלע זאלן מאריך ימים ושנים זיין, אבער וויסן וואס דאס הייסט זיי געבן, זיי געבן צו עסן, מ'דערציילט ס'איז געווען רבי יונה לעבעל, דעמאלטס בזמנו איז ער געווען די גע איינציגסטע היינט בלי עין הרע וואס טוט זיך דארטן, אבער ער איז געווען דעמאלטס די גע איינציגסטע וואס האט געארבעט הכנסת אורחים דעמאלטס. רבי יונה לעבעל בזמנו, פלעגט ווען זיין רב אשר זעליג זאגט דא, רב אשר זעליג איז דארטן געזעצן מיט די חבריא קדישא דארטן, געלערנט די אידרא'ס מיטן ווייסן קיטל און ווייסע קאפטן, עס געווען דארטן א א יום כיפור דארטן געווען, און רבי יונה איז געווען דארטן פאר ער האט געארבעט הכנסת אורחים, געווען אמאל צוואנציג מינוט פארן שקיעה, איז רבי יונה אריינגעגאנגען אין מערה, און האט געטראפן רב אשר זעליג אריינגיין, רב אשר זעליג אריינגעגאנגען מיט די ווייסע קיטל, אה, האט ער געזאגט רב אשר זעליג, ביי אייך איז יום כיפור, אה? ביי אייך איז יום כיפור. ביי אייך, גיט א קוק ווי איך בין פארשווארצעוועט, איך בין פארשווארצעוועט מיט ביידע הענט, איך בין פארשווארצעוועט, מיר איז געבליבן יעצט צוואַנציק מינוט, צען מינוט דאווענען מנחה, צען מינוט גיין זאגן תהילים אין מערה. האט אים רב אשר זעליג געזאגט, הער זיך איין, צען מינוט דאווענען מנחה אוודאי זאלסטו, קלאר, צען מינוט זאגן תהילים, הער וואס איך זאג דיר, זאלסט נישט גיין זאגן תהילים צען מינוט, גיי פארשווארצעווע זיך נאך אויף א אידן צו גיבן צו עסן, און איך וויל מיט דיר אפמאכן א זאך, איך גיב דיר אוועק מיין גאנצע יום כיפור וואס איך האב געארבעט די גאנצע לג בעומר, זאלסט מיר אוועקגעבן נאר די צען מינוט וואס דו האסט נישט, וואס דו גייסט זיך יעצט פארשווארצעווען און נישט זאגן תהילים פאר מיין זכות, איך גיב דיר אוועק דעם גאנצן טאג. זיי האבן פארשטאנען וואס הייסט עס גיבן צו עסן פאר אידן. רבי יעקב מאיר שעכטער זאגט, דערלעבן משיח'ן איז דאך אויך נישט קיין אינגערמאן, יא, דערלעבן משיח'ן, אבער ער זאגט ער געדענקט אז ס'איז געווען א סיפור ישן, א מורא'דיגע מעשה, אז דארטן ווי רבי יצחק איז ביי דעם אריינגאנג צו, ווען מ'גייט אריין דארטן אין רבי יצחק, איז דאך דא דארטן אזא קליינע, א קליינע חלל, יא, ביי רבי יצחק און דארטן אזא קליינע, איז דארטן, איז געווען דארטן, פלעגט דארטן באקן, היינט איז פארמאכט מיט א טיר דארטן, יא, דער עולם ווייסט ווי איך מיין, היינט פארמאכט מיט א טיר, אז דארטן איז געווען א חלל, דארטן ביי רבי יצחק איז דארטן געווען געבאקן, מ'האט געבאקן דארטן פאר, פארן עולם, פיטעס, לג בעומר, זאל האבן צו עסן, געבאקן דארטן, זיי געגעבן צו עסן,

די גמרא אין סנהדרין עין אלף רבותי הערט גוט רבי שמעון בר יוחאי אומר בן סורר ומורה לא היה ולא נברא ולמה נכתב פארוואס שטייט די גאנצע פרשה בן סורר ומורה פארוואס שטייט דרוש וקבל שכר דא עפעס א אלטע ווארט אז בן סורר ומורה איז דאך נהרג על שם סופו, וואס טייטש על שם סופו? ער איז יעצט נישט חייב מיתה, ער האט נישט געמאכט קיין שום זאך וואס חייב מיתה, נאר וואס? נאר איך זעה וואס ער מאכט יעצט, און זאגט ער סופו איז שמגמר ליסטו נכסי אביו, און וואס וועט זיין ועומד בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות, ער וועט זיין א רוצח איז חייב מיתה, זאגט די תורה ימות זכאי ואל ימות חייב, לאמיר אים שוין ענדיגן ווען ער איז זכאי. זאגט ער רבי שמעון בר יוחאי האט געזאגט א וואס? אז די תורה זעהט שוין יא דאס ווערסטו באד די תורה זעהט שוין דעם גליטש אז ער גייט ענדיגן דאס איז לא היה ולא נברא שטענדיג קען זיין א תיקון פאר מענטשן נישטא כזה זאך דאס האט רבי שמעון בר יוחאי געזאגט אז דו זאגסט דאך ער איז יעצט נישט חייב נאר פארוואס מ'מען יעצט פארוואס מ'מען יעצט זיך חייב מיתה ווייל מ'זעהט שוין דעם סוף פאר ער גליטשט לאמיר ענדיגן מיט אים פריער זאגט רבי שמעון ס'נישטא כזה זאך שטענדיג קען מען זיך א איד צוריקכאפן ס'נישטא ווען נישט שטענדיג קען ער זיך צוריק כאפן, אויף דעם זאגט ער לא היה ולא נברא, ר' שמעון בר יוחאי איז אויף דעם מאריך אין זוהר הקדוש אין פרשת משפטים דף קו, סיב צו צדיק האט איבערגעלאזט צוואה פאר די קינדער אז יעדן ערב ראש חודש זאלן זיי לערנען דעם דעם זוהר הקדוש, משפטים דף קו, ר' שמעון זאגט דארט לית מילה בעלמא דקיימא קמי תשובה, ס'איז נישטא קיין זאך, לכולא קודשא בריך הוא מקבל ודאי, אלדינג ס'איז נישטא קיין שום זאך וואס העלפט נישט קיין תשובה, זאגט ר' שמעון דארט א מורא'דיגע זאך, אפילו אויב ס'איז דא א גזר דין שיש עמו שבועה, תשובה איז דאס מבטל, וואס איז די ראיה זאגט ר' שמעון, ס'איז דא א פסוק זאגט ר' שמעון חי אני נאום השם, ס'איז א שבועה ווי דער אייבישטער האט געשוואוירן, כתבו את האיש הזה ערירי ימות, וועמען? אויף יכניה, ערירי ימות.

אבער פארשטייט זיך רבותי געדענקען גוט וואס רבי שמעון זאגט אין ברכות ל ג, אמר רב עקי' אמר רב חנינא משום רבי שמעון בר יוחאי, אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים, נאר אוצר של יראת שמים, דער שפת אמת ברענגט פון חידושי הרי"ם אז דער טאג איז מורא'דיג מסוגל אויף יראת שמים, דער טאג. דער טאג איז מסוגל אויף יראת שמים, ס'איז דאך הוד שבהוד, הוד איז די פיפטע, יא, חסד גבורה תפארת נצח הוד. הוד שבהוד איז די פיפטע אין פיפטע, זאגט דער אמרי אמת אז ס'איז דא פינף, ס'איז דא אין תהילים י ט איז דא פינף זאכן וואס איז דא פינף ווערטער, נו, וואס איז א פינף? הייבט אן ציילן, תורת השם תמימה משיבת נפש, וויפיל ווערטער? פינף. עדות השם נאמנה מחכימת פתי, וויפיל ווערטער? פינף. פקודי השם ישרים משמחי לב, וויפיל ווערטער? פינף. מצוות השם ברה מאירת עינים, וויפיל ווערטער? פינף. וואס איז דער פיפטער פון די פינף? יראת השם טהורה עומדת לעד הוד שבהוד, דער פיפטער פון די פיפטע איז דער טאג מסוגל אויף יראת שמים, דער טאג איז מסוגל אויף יראת שמים, אבער מיט דעם ענין, דער א מורא'דיגער רבותי הערט גוט וואס רבי שמעון בר יוחאי האט אונז מחזק געווען, ביי די גמרא אין לולב וערבה אין סוכה דארטן, יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין, איז רבי עקיבא אייגער גלייך מציין דארטן, רבי עקיבא אייגער האט דארט מציין גליון השס, עיין אבות דרבי נתן פרק טז. רבותי הערט גוט וואס שטייט אין אבות דרבי נתן רבי שמעון בר יוחאי זאגט רבי שמעון בר יוחאי אמר מנין שאין ישראל רואים פני גיהנם לעולם א איד וועט קיינמאל נישט זיין אין גיהנם שוין זאגט ער פון וואנט ווייס איך זאגט ער איך וועל דיר זאגן פארוואס זאגט רבי שמעון בר יוחאי משלו משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שהיתה לו שדה זיבורית ער האט געהאט א פעלד א זיבורית באו בני אדם והשכירוה בעשרת כורין חיטים לשנה האט אפגערעדט

כך זאגט רבי שמעון בר יוחאי כך עתידים ישראל לומר לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אתה יודע ביצר הרע שמסית בנו די ווייסט דאך שנאמר כי הוא ידע יצרנו וועט נישט אנקומען אין גיהנם קיין שום איד זאגט רבי שמעון בר יוחאי הערט רבותי איין ווארט וואס דער בנין יהושע דארטן אין אבות דרבי נתן על הדף זאגט דארטן אויפן פלאץ אז דא שטייט איין זאך אבער שטייט דא אז וואס האבן זיי געמאכט, זיבלוה, עידרוה, כסחוה, השקוה מים, איינער וואס ארבעט, ער האט א יצר הרע, עס איז דא א שווערע יצר הרע, א שווערע, אבער די ארבעטסט, זאגט רבי שמעון צו דיר, אין גיהנום וועסטו נישט אנקומען, אויב די ארבעטסט וועסטו אין גיהנום נישט אנקומען, זיבלוה כסחוה, נישט איינער וואס זיצט מיט פארלייגטע הענט. ווייל זיי האבן געזאגט אדונינו המלך אתה יודע בשדה שנתת לנו שמתחילה לא הכנסנו ממנה כלום ועכשיו שזיבלנוה וכסחנוה והשקינוה מים לא הכנסנו ממנה אלא כור חיטים אחד וואס איז וואס קיינער ווייסט נישט די תאמר די איד קען עס זאגן אויבן אין הימל איז דאס מסביר דער בנין יהושע כ'האב געארבעט און כ'בין אריינגעפאלן נאך אמאל נו עליות מיט ירידות מיט נפילות מיט דער אבער די ארבעטסט אין גיהנם וועסטו נישט אריינקומען רבי שמעון וועט דיר נישט אריינלאזן אין גיהנם ארבעטן איז די טייטש אין יעדן מצב, אויב ער ווייסט אין די פוסקים איז דא א דא א דא, די גמרא, לג בעומר איז דאך א שמחה, בכלל, פארוואס? ווייל שטייט די גמרא זאגט דאך אין יבמות סמך בית אמרו שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד. מפני, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. תנא זאגט די גמרא תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת. איז אזוי, דערפאר פירט מען דאך די הלכות אבילות, דער בית יוסף ברענגט אין סימן תצג ברענגט ער בשם רבי זרחיה הלוי, עד פרוס העצרת, פרוס העצרת מיינט צוויי וואכן פריער ביז לג בעומר. ביז לג בעומר נאר ביז דעמאלטס איז דא אבילות. וואס איז?

נאך דעם זאגט די גמרא וואס איז געווען? רבי עקיבא איז געגאנגען עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם, ער האט גענומען פינף תלמידים, רבי מאיר, רבי יודא, רבי יוסי, רבי שמעון, רבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה. דו שטעל דיר פאר איינער איז אוועק פיר און צוואנציג פאר א האלבע שטאק איז א מושג א ישיבה פון פיר און צוואנציג טויזנט, הא?

נאר וואס די וואך א ווארט פשוט אויף די פרשה די וואך אמור ואמרת זאגט רשי להזהיר גדולים על הקטנים שטייט פון רב שם זאלושיצער זאגט אז אז ס'איז נישטא קיין ביי שמונה עשרה איז נישטא קיין תפילה אויף גוטע קינדער ווי ווי בעט מען אויף גוטע קינדער אה דו ווייסט ווי ביי מלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו דארט מוזטו בעטן אויף גוטע קינדער זאגט ער אמור ואמרת ואמרת ראשי תיבות מלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו

ווייל הוא היה אומר, וואס דו ביסט דאס צו זאגן, קענסט נישט קיין פארקויפן, אים זאגן, אים זאגן אזוי און ער זאל זען ביי דיר א שטרוי, דאס גייט דאך נישט א. ווי האט ער געזאגט רבי יענקעלע גאלינסקי, אז עס איז אמאל געווען עפעס א, אז עס איז געווען עפעס א, א פרייער יונג וואס איז אריינגעגאנגען דארטן און האט געזען די עולם מאכט גע, איינער מאכט געלט פון שנארן געלט, האט ער אויך אנגעהויבן צו שנארן געלט, אריינגעגאנגען וויפיל געבט מען דארטן, א האלבע שקל, א שקל?

זאגט ער ס'איז א געלעכטער, הא? פארוואס ער איז זיך סותר מיניה וביה, אזוי קוקט אויס ווען דו זאגסט דעם קינד אזוי און ער זעט אויף דיר פארקערט, ס'איז א גר צדק און א אייניקל פון בעל שם הקדוש, דו זאגסט אים אזוי און ער זעט אויף דיר א שטרוי, ממילא להזהיר גדולים על הקטנים ער זאל זען ביי דיר ווי ס'שיינט, ער זאל זען ביי דיר ווי ס'שיינט, ווי זאגט מען ביי די ברכת האילנות זאגט מען, ברוך שלא חיסר בעולמו דבר וברא בו.

להזהיר גדולים על הקטנים, להזהיר גדולים על הקטנים, די וועלט זאגט אז פארוואס שטייט עס פונקטליך ביי טומאת כהנים להזהיר גדולים על הקטנים, פונקט ביי טומאת כהנים, ביי טומאת כהנים פונקט דארטן להזהיר גדולים על הקטנים, וואס איז דארטן להזהיר, וויאזוי ביסטו מחנך א קינד ער טאר זיך נישט מטמא זיין? ווייל דו ביסט א כהן, ביסט א חשובער, ווייל דו ביסט חשובער, ווען דו ווילסט מחנך זיין דעם קינד, זאג נישט מ'טאר נישט, מ'טאר נישט, זיי מסביר ווייל דו ביסט חשוב, לייג אים אריין די חשיבות, און דערפאר טארסטו נישט, ממילא וועט ער וועט ער עס מקבל זיין, נאר די זעלבע ווערטער קענסטו דאך זאגן מיט א אנדערע ניגון, מיר האט געזאגט דא עפעס א גערער מגיד שיעור, ער איז א מגיד שיעור אין גער, און ער פלעגט אלול תשרי איז ער ארויסגעגאנגען טון אין אתרוגים, אתרוגים, דארט דארף מען פרנסה, חתונה מאכן קינדער. איז ער אריינגעגאנגען צום פני מנחם פריער בעטן א ברכה, איידער ער איז ארויסגעגאנגען טון אין די אתרוגים, זאגט אים וואס איז, ער טוט אין די אתרוגים, ער גייט טון אין אתרוגים, אה האט ער געזאגט אתרוגים, האט ער אים געזאגט זאלסט וויסן, א גאנץ יאר טוסטו אויך טון אתרוגים, ווען דו ארבעטסט דא מיט די בחורים, איז דאך א מגיד שיעור דארטן, א גאנץ יאר טוסטו אויך טון אתרוגים, אתרוגים ווייסטו ס'איז דא בעסערע און ס'איז דא שוואכערע. אזוי איז אויך ביי בחורים. אתרוגים ווען ס'מאכט זיך א בלעטל, און טאמער א מומחה נעמט עס אין די הענט עט עס וויסן אפקראצן איידל, עט ער מאכן פון אים א יופי פון א אתרוג. איינער ס'איז נישט קיין מומחה גיט עס א קראץ, ער גיט אפ פסל'ן דעם אתרוג מ'עט עס קיינמאל נישט קענען פארעכטן. אזוי איז אויך ביי בחורים מוזט דו וויסן. מיר ווינטשן צו אלע אז הגדולים עם הקטנים ס'עט אריינשיינען, זוהר, אריינשיינען די אייבערשטע אורות, כדי ר' שמעון. תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו ימליץ.